יא איך וויל לערנען אזוי ווי עס געווען וואס איך האב געוואלט לערנען. די מוז איך וויל לערנען. שטייט אזא הלכה אין די גמרא. מיר ווייזן די גמרא. ווי קען מען טרעפן א גמרא אזוי יא? אין די גמרא מסכת תענית דף כט. יא אונז קענען מסכת תענית. שוין געלערנט לעצטע יאר מסכת תענית איז איז ווי ס'שטייט הלכות תשעה באב. יא? און מ'דארף וויסן פארוואס. מסכת תענית. ווי שטייט הלכות תשעה באב? מועד קטן מיינסטו? און אויכעט שטייט נישט מועד קטן הלכות אבילות נאר מועד קטן שטייט הלכות חול המועד. און סאם האו בדרך אגב באלד ס'שטייט אז יום טוב איז מבטל גזירת שבעה איז שטייט אז אלע אנדערע הלכות אבילות כאילו קומט אריין בדרך אגב, דא די איך האלט דא איך האלט דא ביי די הלכה, דאס שטייט מסכת תענית. סתם באופן כללי אונז האבן שוין געלערנט לעצטע יאר א גאנצע שיעור וועגן דאס, באופן כללי, קענסט נישט זען? מאכן גרעסער ליכטיגער? איטס ווערי נאט ליכטיג אט דאס, ווייס נישט פארוואס. באופן כללי איז נישטא קיין הלכות נישטא קיין מסכת תשעה באב אדער מסכת אבילות החורבן אדער אזעלכע סארט עניטינג לייק דעט, דאס איז א זאך וואס מ'דארף. אן די מישן עפעס? יא. א זאך וואס מ'דארף טראכטן פאר זיך. וואס דארף מען טראכטן? אונז האבן געטראכט לעצטע יאר. מ'דארף וויסן פון וועלכע, פון וועלכע, פון וועלכע דין קומט ארויס תשעה באב, יא? אז די אלע ד' תעניתים אזוי ווייטער יא? ס'איז דא א פסוק יא. ס'איז דא א פסוק. וואס שטייט אין די פסוק? אונז האבן געלערנט לעצטע יאר א גאנצע שיעור. מענגער מענגער מענגער האב איך די שיעור ביי א סארט שיעור וואס כ'וואלט געמעגט איבערזאגן אזוי פיר מאל דורך די יאר. אין די פסוק שטייט אז מ'זאל נישט פאסטן. איז די מעשה די פסוק לאכט פון דעם. די נביא זאגט די אייבערשטער דארף עפעס אונז פאסטן. דאס פעלט אים אויס. די אייבערשטער האט נישט ס'גייט אים אן צו מ'עסט צו מ'פאסט. א נפקא מינה? וואס איז א נפקא מינה פאר די אייבערשטער? והאמת והשלום אהבו, דאס איז די פסוק פון תעניתים, יא? והאמת. אזוי כה אמר השם. כה אמר השם צום הרביעי צום החמישי יא מאך מאך א לעבן גייט מיך נישט אן, אבער וואס זאלסטו יא טון? ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, פארשידענע שווערע זאכן, צו פאסטן איז גרינג. נישט טראכטן שלעכט אויף יענעם אין די הארץ, און צו ליב האבן אמת און שלום, א גאנצע ליסט פון שווערע זאכן, אזוי שטייט, אזוי זאגט דער נביא, סא דער נביא זאגט נישט אז מען זאל פאסטן, דער נביא זאגט אז ס'איז נישט מיין פראבלעם, פאסטן פאסטן איז צו פרעגן דיין באבע, נישט פרעגן די אייבערשטער, אזוי איז די עברי טייטש, אונז האבן געלערנט באריכות לעצטע וואך, לעצטע יאר די. שטיקל נביא. קיצור עס שטייט יא אז אז ס'איז געווען די מנהג צו פאסטן, ס'שטייט דארט אז ס'איז געווען די מנהג, ס'שטייט דארט ס'איז געווען די מנהג צו פאסטן פיר מאל א יאר, לכאורה אויף די ענין פון חורבן בית המקדש שטייט נישט פונקטליך וואס ס'איז געווען ווען, די גמרא, תנאים האבן זיך געמוטשעט פונקטליך פארוואס, תנאים האבן זיך געמוטשעט בכלל וואס זענען די פיר צומות פארוואס, צום גדלי' אלע מיני זאכן. כפורים. ס'איז געווען אזא מנהג יא, אבער הא גופא דארף מען דאך וויסן וואס איז דאס, וואס איז דער מנהג אבאוט יא? לשם מה הי' המנהג הזה? יא אין אנדערע ווערטער אויב מען וואלט געפרעגט די רמב ם וואלט ער דיר געזאגט אז די שאלה איז אין וועלכע פון די תרי"ג מצוות אדער די י"ג עיקרים וויטש אר סארט אוו די וועי וואס ער סטראקטשערט די תורה אזוי וועלן אונז לערנען טויזנט מאל אין וועלכע פון דעי באלאנגט פאסטן תשעה באב יא? אדער פאסטן שבעה עשר בתמוז? ער האט עס ער האט עס נישט אריינגעלייגט צוזאמען מיט יום כיפור ליטערלי אבער אונז האבן געלערנט לעצטע יאר אבער עס איז נישט די פשוט'ע פשט יא לעצטע יאר האבן מיר עס געלערנט דא שטייט דא בקיצור איך האב עס אריינגעשריבן ערגעץ אונז האבן געלערנט לעצטע יאר בקיצור עס איז דא א ליסט עס טוט מען קען טראכטן פון דריי סיבות פארוואס צו פאסטן

ס'איז בעיקר על הגשמים, אבער שפעטער איז דא א ליסט פון נאך צרות יא, גאנצע מחלוקת הפוסקים צו קאראנע איז גענוג א גרויסע צרה מ'זאל פאסטן אזוי ווייטער. און ווי אזוי און פונקטליך יא ס'איז דא נישט. און פונקטליך וואס איז דער וואס איז דער דין וואסערע תפילות מ'זאגט און אזוי ווייטער. אין די ענד אין די ענד פון מסכת תענית אין אין די סוף אין די לעצטע פרק איז דא דארט א באנטש פון אינטערעסאנטע משניות, איינע פון זיי שטייט חמשה דברים אירעו, אזוי זאגט מען אין די משנה. פינף זאכן זענען געשען. האבן מיר עפעס משניות דא ס'איז נישט דא די תענית עס צו זען די פערדע פרק פון מסכת תענית איז אינטערעסאנט איז עפעס אן אן איי דאנט נאו ספעשל טעג אין די יאר סתם רענדאם רעדט זיך וועגן מעמדות ווען איז געווען די קרבנות זמן עצי כהנים קרבן עצים פארשידענע אנדערע זאכן. און אלס פארט פון די ליסט, כאילו דאס איז די משנה איז מגילת תענית, אויב ס'איז דא מגילת תענית אין די משנה פון אלע ליסט אוו אוספישעס דעיטס, חוץ פון שלש רגלים זאכן וואס מ'ווייסט, איז עס דאס, נאכדעם איז דא פינף זאכן וואס איז געשעהן שבעה עשר בתמוז, פינף זאכן תשעה באב עד כאן, נאכדעם איז דא איין שטיקל משנה וואס שטייט משנכנס אב ממעטין בשמחה. נאך דעם שטייט אין די משנה נאך א דין פון די וואס אונז רופן דיני אבילות פון וואס אונז רופן די ניין טעג פארשטייט זיך אין די משנה איז נאר שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה און אזוי ווייטער די נעקסטע משנה איז די משנה פון חמשה עשר באב און אזוי ווייטער אלע מיני יומי דפגרא שטייט אין די פרק ס'איז א ליסט יומי דפגרא אזוי איז משמע יא די לעצטע משנה קען יעדער איינער יא לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים יא דאס איז די קאנטעקסט פון ווי ס'שטייט אין די משנה.

וואס די גמרא האט געזאגט האט אפגעלערנט פון די נביא אזוי איז א גרויסע חידוש פון די גמרא אזוי האט מען עס געלערנט לעצטע יאר א גרויסע חידוש די גמרא האט אפגעלערנט די נביא אז די נביא מיינט נישט מען זאל קיינמאל נישט פאסטן די נביא מיינט מען זאל נישט פאסטן כל זמן אז ס'גייט בזמן שלום אדער אנדערע זאגן בזמן שבית המקדש קיים מחלוקת מפרשים פונקטליך וועלכע איז וועלכע איז להלכה און אזוי האט די גמרא געלערנט, ממילא איז די גמרא אויסגעקומען אז רוב תעניתים על כל פנים דארף מען נישט פאסטן בזמן הזה, און די גמרא דארט האט געמאכט א יוצא מן הכלל פאר תשעה באב, און געזאגט אז תשעה באב פאסט מען יא, פארוואס שהוכפלו בו צרות, מ'וועט אויך רעדן וועגן דעם, דאס שטייט אין די גמרא אין ראש השנה, אבער על כל פנים, און וועגן דעם, על פי פשט, דו פרעגסט וועגן חמשה עינויים, על פי אלע תעניתים, אלע תענית גשמים, איז דא פינף עינויים, איז דא אלע. פאסטן פאסטן פאר א גאנצע טאג און אזוי ווייטער, דאס וואס אונז פאסטן נישט ביי דריי תעניתים איז ווייל זענען פעיק תעניתים, מען דארף נישט עכט פאסטן, עניוועי ס'איז נאר א מנהג, די מנהג איז נישט. יעדע תענית אלע תענית. יא ס'איז די עטליסט די צווייטע תעניתים יא יא אזוי שטייט אין מסכת תענית. דאס וואס אונז פאסטן נישט אזוי ביי אלע תעניתים איז נאר ווייל מ'האט נישט ווייל ס'איז סך הכל א מנהג, קוק אזוי שטייט בית דין גוזרין וכו' ואסורין, די די לעצטע דריי איז דא פארשידענע לעוועלס אין תענית גשמים אבער די עיקר עכטע תענית גשמים איז מ'איז אסור במלאכה ורחיצה וסיכה ס'שטייט אין משנה, מסכת תענית, ס'איז דברים פשוטים, און אויך מ'פאסט פארפאסטן מבעוד יום ס'איז אלס אזוי ווי יום כיפור, אזוי ווי אונז טוען תשעה באב, די סיבה וואס אונז טוען עס נישט איז פשוט ווייל אלע תעניתים זענען נישט אמת'דיג מחויב ס'איז נאר א מנהג איז די מנהג איז דאס נישט צו טון, עד כאן א. אזוי ווייטער, פארשטייסט? אזוי זאגט ער, עס איז דא אזא סארט קליינע תענית, די ערשטע פאר תעניתים און יחידים, דאס איז, אזוי קומט אויס אין די משנה, אזוי איז די פשוט'ע פשט, על כל פנים, סאו דאס איז די סארט תענית וואס עס שטייט אין די משנה, און און דארט סאם האו שטייט אז ס'איז דא פינף שלעכטע זאכן וואס זענען געשען שבעה עשר בתמוז און תשעה באב, און אונז פארשטייען אליינס, דא איז נאך זאכן, אבער אונז פארשטייען אליינס, צו ס'איז די מעין ווייס איך נישט, אבער אונז פארשטייען אליינס, אז וועגן דעם פאסט מען אויך את שבעה עשר בתמוז און תשעה באב און אפשר אלע אלע פיר צומות כאילו אבער ס'שטייט נישט מער מער פון דעם שטייט נישט עד כאן עד כאן וואס עס שטייט אין אנדערע ווערטער אויב אויב מ'זאל טראכטן פשוט קומט אויס און אזוי האט דער רמב"ם געלערנט דער רמב"ם האט עס זיכער אזוי אזוי פארשטאנען און דער רמב"ם האט אבער צוגעלייגט עפעס מ'גייט זען אבער על כל פנים אין דעס איז דער רמב"ם נאך אלץ מיט די פשט המשנה אז ס'דא א ענין פון תענית על הצרות, דאס הייסט באופן כללי, מ'קען, מ'זעהט דאך אין ס'דא, יעדע מאל ס'איז נישטא קיין גשמים פאסט מען, יעדע מאל ס'איז געקומט עפעס א מלחמה פאסט מען אזוי ווייטער, און אויכעט, אדער אויף די גלות פאסט מען, איז ווען פאסט מען? אין די טאג וואס מ'האט קובע געווען פאר דעם, בעצם קען מען, קען מען גוזר זיין תענית יעדע דינסטאג אזוי אז מ'איז אין גלות. ס'וואלט געווען אזא קאנצעפט, יא, ס'געווען שני וחמישי און אזוי ווייטער, יא, ס'דא אזא קאנצעפט. קענסט די דין הוא שלא נישט שלא נשתה יין אזוי ווי דא שטייט אין איגרת ארון איז די מנהג איז מען פאסט אין די אין די פיר אין די פיר צייטן און יעצט וואס איז די פשט פון די תענית בפשטות וואס וואס וואס טוט מען ווען מען פאסט וואס קומט אויס בפשט מסכת תענית מען זאל מתפלל ניין וואס וואס טוט מען ווען מען פאסט על הגשמים מען האט א העדעיק על פי פשט על פי פשט הכי פשוט איז עס א תפילה? מען איז מתפלל קוק אין די משנה שטייט נסחו איז א תפילה ווייסט וואס קוק אפילו אין די משנה יא סדר תעניות אלו וואס טוט מען ביי אזא תענית יא וואס טוט מען נישט סדר תעניות אלו סארי דאס וויאזוי הייסט עס סדר תעניות כיצד יא. מה זה תענית? נעמט די תיבה לרחוב העיר און מען זאגט מוסר און מען איז עומדים אין תפילה און מען זאגט מלכות זכרונות שופרות און מען זאגט מי שע מי שענה הוא יענה אתכם און אזוי ווייטער. בקיצור. די זעלבע זאך אלע אנדערע תעניתים אויב ס'איז על הדבר איז מען מתפלל על הדבר אויב ס'איז א מלחמה אויב ס'איז על הגלות איז מען מתפלל על הגלות אזוי אזוי איז פשט. אבער אזוי ווי די גמרא זאגט יש שלום קומט אויס אז אלע תעניתים זענען אויף א צרה, אויך די פיר תעניתים זענען ביז ס'נאך אלץ א צרה, א גאנצע יאר א צרה פונקט דאס פאסט מען אקעי קשיא למעשה פארוואס פונקט די טאג פאסט מען אבער ס'איז נישט אזוי שווער יעדע תענית איז מען קובע אין א געוויסע צייט כ'מיין אויב ס'איז דא גאנצע ימים שאין מתענים בהם יא סאו זעט אויס אז מ'קען רוקן די צייט ס'איז נישט חל אליינס מ'דארף א בית דין זאל עס מאכן דיסיידן וועלכע טאג.

זעט מען אז תענית העלפט פאר העלפט פאר תפילה סאם האו וואס איז וויאזוי? איך ווייס נישט וויאזוי. אבער אפילו על פי ניין נישט בדרך סגולה. אפילו על פי פשט על פי פשט אפילו על פי פשט פון די אזוי ווי ס'שטייט סדר תענית כיצד דאס הייסט קודם כל מאכט עס מען זאל האבן צייט. צייט צייט צייט צייט. א תענית איז די טייטש א תענית א תענית סדר תענית כיצד איז אסור במלאכה קודם כל. מ'דארף זיך צוזאמען קומען אין בית מדרש און מתפלל זיין דאס איז די ערשטע זאך. סא ס'איז נישט נאר, ס'איז נישט און, יעצט פרעגסטו א גוטע קשיא, ס'איז נישט אזוי פשוט, דא וועגן טאקע וועגן די סיבה איז דא פוסקים וואס זאגן אז מ'זאל נישט פאסטן כ'מיין, מ'זאל טאר נישט ארבעטן, דאס איז וואס מ'איז דאס וואס שטייט אז מ'טאר יא, ווייל ס'איז פעיק, אבער בעצם וואלט מען נישט געטארט, א נארמאלע תענית טאר מען נישט פאסטן, טאר מען נישט ארבעטן, סארי. סאו דאס איז די פשט, יעצט וואס איז נאך תפילה, מען קען ס'איז דא א סאך דרכי תפילה, קען פרעגסט א קשיא פארוואס די אייבערשטער האט ליב ווען מען פאסט, דאס איז אזא ענין, מען קען מען קען עס ממשיל זיין אויף פארשידענע וועגן אבער אזוי זעהט מען, די תפילה האט עפעס א שכל, מען קען זאגן אז עס איז ווי א קרבן, מען קען זאגן אז עס איז א סארט הכנעה, די אייבערשטער האט ליב, מען זעהט כסדר ס'דא אזא ענין פון הכנעה, מען איז זיך מכניע, מען מאכט זיך קליין, די אייבערשטער האט רחמנות אויף מענטשן וואס זענען זיך מ. יא, ס'איז הכנעה, ס'הייסט, אזוי קוקט עס אן דער חימר שלמה. און יונה. שטייט ביי יונה. דאס איז נאך א זאך, קען זיין א סארט מחאה. מ'קען עס אנקוקן אזוי. ס'זענען סתם אסאך וועגן, אבער ס'איז אלץ דינים אין תפילה, ס'אלץ דרכי תפילה. קענסט זאגן אז ס'איז, איך מיין אז הכנעה איז א זאך וואס מאכט זענס. זעסט די גמרא זאגט אז מ'טאר נישט, עס קען זיין אז מ'זאגט אז ס'קען זיין אז אלע תפילות דארפן. שטייט מען טאר נישט עסן פארן דאווענען פארוואס? כיון שנתגאה זה קיבל עליו וכו'. א גאנצע אנגעטון אנגעפרעסענע בויך און ער קומט דאווענען. רואיג, מאך זיך קליין. א גרויסע זאך פון פון די אולד פעשענד וועג פון טראכטן איז עס איז וויכטיג צו געדענקען אז די אייבערשטער איז גרויס און דו ביסט קליין. אזוי גייט עס.

דאס איז עברי טייטש. אונז האבן שוין געלערנט אז. ווי האלט איך דא ווי וויל איך אנקומען איך וויל אנקניפן נאך א זאך אקעי. אונז האבן שוין געלערנט אבער עס פארשטייט זיך אונז האבן געלערנט אז די רמב ם איז געקומען אונז קענען די רמב ם יא הלכות תענית און די רמב ם האט מחדש געווען א גרויסע חידוש קען זיין אז ס'דא א מקור פאר די חידוש אבער די ערשטע גרויסע חידוש ער האט מחדש געווען איז געווען יא משנה תורה הלכות תענית געווען אז דא איז אן ענין אין דעם ער האט געזוכט א מצוה די רמב ם האט יעדע זאך געדארפט זאל זיין א מצוה רייט. אויב ס'איז דא נישט קיין מצוה, דאזענט קאונט, דעטס די רמב ם'ס שיטה. און די רמב ם האט אנגעהויבן הלכות תענית, מצוות עשה של תורה, איז דא א מצוה מדאורייתא צו שרייען על כל צרה שלא תבוא? יא? די רמב ם ער ברענגט עס פון חצוצרות, אבער כ'ווייס נישט אויב ס'איז דא א גוטע מקור, ער ברענגט א ספרי, ס'איז נישט די פשט הגמרא, אין די גאנצע מסכת תענית. כ'האב נישט געגאנגען געקוקט אבער כ'מיין אז אין גאנץ מסכת תענית און אין אלע דיונים אין מסכת תענית דא אין די גמרא און אזוי ווייטער קיינער נישט איינגעפאלן צו פרעגן מנא הני מילי אז אז מ'פאסט על הגשמים שנאמר על הצר הצורר אתכם ס'קען זיין אז די ספרי רעדט אויף די פסוק זאגט ער אזא זאך אבער קיינער האט נישט אנגעקוקט אז דאס איז טאקע די מקור דאס איז די בעיס פון די גאנצע ענין פון תענית דאס איז די רמב ם'ס חידוש. לעניות דעתי, נישט א חידוש אז ס'איז דא אזא פסוק, נישט א חידוש אז ס'איז דא אזא ענין אפילו, אבער דער ענין דאס אז מ'דארף א הסבר פארוואס פאסט מען ווייל ס'איז דא א מצוה, ס'איז זייער מאדנע איף יו טינק אבאוט איט, אין די אולד פעשענד וועי, אז מ'דארף מ'דארף עס זאל רעגענען, מ'דארף נישט קיין, דאס דארף נישט קיין מצוה, דאס דארף נישט קיין ענין, דאס דארף נישט גארנישט, דאס איז דזשאסט בעיסיק, בעיסיק ריעליטי, באמת דארף דארף א הסבר. און די רמב ם, מען קען די רמב ם, שוין געזאגט צוויי טויזנט שיעורים אויף די רמב ם, און די רמב ם האט מסביר געווען נישט נאר אז ס'איז דא א פסוק, כאילו ס'איז א גזירת הכתוב, האט ער מסביר געווען וואס איז די ענין פון די גזירת הכתוב, יא? און ער זאגט אז דאס איז מדרכי התשובה, יא? אונז האבן דאס שוין געלערנט אסאך מאל, אז דער רמב ם האט אונז געלערנט אז תשובה איז זייער, פאר די רמב ם זייער א וויכטיגע זאך, און תשובה ביי די רמב ם מיינט, איז א שארט הענד פאר די מושג פון בחירה, יא? תשובה מיינט ביי די רמב ם נישט זאגן, אזוי ווי ער זאגט נישט מקרה, אבער אנדערע ווערטער נישט אז ס'איז נישט אין דיין קאנטראל, דאס איז די עיקר זאך פון נישט מקרה ביי אים. נישט סתם ס'געשעהט זאכן אדער נישט ס'איז געשעהן ווייל ס'איז געווען די ראונג שטערן אדער אזוי ווייטער אנדער מינע די אייבערשטער האט עס געטוהן אפילו וואלט אויך געהייסן אזוי נאר ס'איז געשעהן ווייל איך דאס איז די רמבם'ס שיטה אין השגחה אלעמאל גייט ער לייגט ער פריימערי די ענין פון בחירה אדער אנדערע פון די ענין פון שכר ועונש אנדערע ווערטער די ענין פון תשובה זיי זאגן שידעו אז מעשיהם הרעים און אויב וועסטו עס וועסטו אויפהערן צו זיין שלעכט וועט עס וועט דיר גיין גוט דאס איז די רמבם'ס פשט און אונז האבן געלערנט אז ביי די רמבם האט. עט ליסט דריי אנדערע לעוועלס מושגים פון תשובה, יא? מיר האבן געלערנט אין הלכות תשובה אז דער רמב ם איז דא ענינים פון תשובה וואס ער שטייט כאילו די וועג וויאזוי עס שטייט, עס איז דא די עיקר התשובה וואס דער רמב ם רופט עיקר התשובה שישוב מעוונותיו צו ווערן בעסער דאס איז די תשובה די עצם זאך פון תשובה וואס ס'שטייט נישט אין קיין איין פסוק דער רמב ם מעיד איט אפ ביי הימסעלף מיין הי גאט איט פון סאם מאמרי חזל אבער דאס איז ביי אים זיין פיליסאפישע גדר פון תשובה צו ווערן בעסער אז דא אזא זאך א מענטש זאל ווערן בעסער און נאכדעם איז דא א דריטע זאך און א דריטע זאך וואס הייסט. ביי די רמב ם דרכי התשובה, למשל דאווענען, למשל עשרת ימי תשובה ברענגט ער, למשל עשרת ימי תשובה האט די ביידע זאכן, עשרת ימי תשובה איז די אלטע מנהג, ס'איז יעדע איינער ווייסט אזא זאך עשרת ימי תשובה, און ס'איז, אבער ס'איז נישט עצם התשובה, עצם התשובה איז פונקט אזוי גוט א גאנצע יאר ווי עשרת ימי תשובה, אבער ס'איז מדרכי התשובה, מדרכי התשובה איז, למשל משנה מקום, מ'העט ברענגען פארשידענע זאכן, ס'דא זאכן וואס זענען, כאילו מ'קען עס רופן אדווערטייזמענטס פאר תשובה, ס'מאכט, מאכט פון תשובה א זאך, ס'מאכט מענטשן זאלן געדענקען און אזוי ווייטער. און יעצט, תענית האט דער רמב ם אריינגעשטעלט אין די קעטעגארי, די גאנצע מושג פון פאסטן, ודבר זה מדרכי התשובה, יא? נישט ווייל מען איז מחיוב צו גלייבן, נישט גארנישט, נאר וויבאלד מען דארף תשובה טון, און וויבאלד מען דארף זוכן וועגן ווי אזוי צו מאכן מענטשן תשובה טון, אדער וועגן ווי אזוי היכי תמצא'ס ווי אזוי מענטש זאל טאקע תשובה טון, יא מען דארף, מענטשן דארפן דאך מעשים, און מענטשן דארפן מסורות און אזוי ווייטער, איינע פון די דרכי התשובה איז אז יעדע מאל ס'איז דא א צרה, פארשטייט מען און מען זאגט אז ס'איז געקומען פון די.

פאסטן בפני עצמו טוט זיכער גארנישט אויף דאס איז יעדער איינער מודה אז דער פאסטן איז א וועג פון מתפלל זיין א וועג פון עפעס טוהן ס'איז נישט א לשם לשם רודפ'ן דאס איז נישט דער קיינמאל דאס די די איידיע אז פאסטן למשל איז סתם לשם כ'ווייס נישט וואס. ניין שטייט נישט ביי יום כיפור דאס אויך נישט אבער שטייט אז דאס איז די מצוה אבער שטייט נישט פאר אז ס'איז פאר דעם דאס איז פאר דעם דאס איז וואס מ'טוט דאס איז די טעם זאלסט פאסטן אבער נישט אז וועגן דעם פאסט מען. פאסטן, דאס איז נישט קיין, דאס איז דבר ברור. יעצט, דאס איז דער רמב ם צוגעלייגט, צוגעלייגט און פארוואס ער האט עס צוגעלייגט האבן מיר געלערנט אסאך מאל, אז דער רמב ם איז נישט געווען העפי מיט די ענין פון תפילה כפשוטו, דער רמב ם איז געווען נישט קיין גרויסע חסיד פון די ענין פון תפילה, צו זאגן אז איך האלט נישט ביים גארנישט טון אז דער אייבערשטער דארף מיך העלפן, און ס'קען זיין אז דאס וואלט דער רמב ם געזאגט דאס איז זיי זאגן. מקרה אדער אזוי ווייטער. ס'קען עכט זיין. פארוואס? ווייל די רמב ם האט פארשטאנען, קודם כל, פאר אסאך ריזענס, אבער די רמב ם האט געהאלטן אז די די וואס אונז רופן עבודת השם, וואס איז א אנדערע וועג פון זאגן תשובה באמת, איז אז א מענטש קען, זאל אליינס ווערן בעסער, א מענטש זאל אליינס ווערן מושלם, און אזוי ווייטער. און ער האט נישט געהאלטן אז. עבודת השם מיינט מ'מאכט דיעלס מיט די אייבערשטער אדער אזעלכע סארט אדער אזעלכע סארט זאכן א דיעל פון אויב ס'דא א זאך וואס מ'קען זאגן די אייבערשטער גיבט שכר ועונש ס'מיינט נישט די אייבערשטער האט געמאכט עפעס א הסכם מ'זאל געבן שכר ועונש ס'מיינט אז אויב מ'ווערט גוט ווערט מען גוט און אפשר ממילא ווערט זאכן גוט בעולם הזה אויך אונז האבן שוין גערעדט טויזנט מאל ס'איז א גרויסע פראבלעם וויאזוי דאס דארף צו ארבעטן אבער די עיקר זאך איז אז ס'איז נישט קיין חיצוניות'דיגע הסכם נישט קיין נישט עפעס אזא אפמאכן אדער עפעס אזוי. נאר דאס מ'דארף קענען טאקע ווערן גוט, און ממילא צו זאגן אז דו דאווענסט ווייל די אייבערשטער קען דיך העלפן, יא די אייבערשטער קען דיך העלפן אבער דאס איז נישט אינטערעסאנט פאר די רמב ם, און אפשר קען ער דיך נישט העלפן ווייל פארשידענע זאכן אבער דאס איז נאך א מאכט עס מער קאמפליקעיטעד על כל פנים, ס'איז זיכער נישט די עיקר ביי אים צו זאגן אז איך האב געבעטן און די אייבערשטער האט מיך געהאלפן, ער איז שולל דאס, ער איז בפירוש שולל דאס ווען ער זאגט אז תפילה, און עס איז בפירוש אלע תפילה כמעט שטייט אין מורה נבוכים, אלע תפילה און אלע תענית איז נישט. כדי אז די אייבערשטער זאל דיך העלפן, ס'איז כדי דו זאלסט זיך דערמאנען בעסער צו ווערן, אנדערע ווערטער תשובה איז מער וויכטיג ווי תפילה, שטייט תשובה תפילה וצדקה יא? דער רמב ם וואלט געזאגט תפילה כדי שיהא תשובה, און אפשר פאר צדקה, צדקה איז אויך א מצוה, כ'ווייס נישט, אבער דאס איז דאס וויאזוי דער רמב ם האט אנגעקוקט אפילו יום כיפור, און זיכער די אלע תעניתים פון. נישט תשובה טון, תשובה טון מיינט נישט, מיינט נישט אז מען האט געזינדיגט, דאס אויף דעם האט דאך דער רמב ם געזאגט אין הלכות תשובה פרק ח' אדער וואטעווער, אין התשובה נאר מן העבירות, תשובה איז אויך פון מידות, פון מידות רעות, און אונז האבן שוין געלערנט אז דער רמב ם מיינט זאגאר דאס איז עיקר התשובה, אין אנדערע ווערטער, עיקר התשובה איז מען זאל ווערן בעסער, אבער די עיקר תשובה איז נישט אז מען זאל האבן ווייניגער, מער עבירות און ווייניגער מצוות, די עיקר פשט פון מצוות און עבירות איז דאס אז מענטשן זאלן ווערן בעסערע מענטשן, באקומען בעסערע מידות, בעסערע שכליות, אזוי ווי דער רמב ם זאגט.

אקעי, יא יא אוודאי אוודאי, אבער דאס טוט מען, דאס טוט מען, אבער דאס איז נישט וואס ס'איז פאר, אוודאי דאס טוט מען, אוודאי דאס טוט מען, אוודאי דאס טוט מען, אבער דאס איז נישט וואס ס'איז פאר, דאס דאס וואס מ'בעט די אייבערשטער זאל אונז מרחם זיין איז ווייל אונז זאלן פארשטיין אז די אייבערשטער ווען איז זיך די אייבערשטער מרחם ווען מ'טוט תשובה, ממילא זאל מען תשובה טון, אזוי זאגט די רמב ם, דאס איז קלאר, דאס איז קלאר זייער אסאך, און די רמב ם האט א שטיקל, און איך וויל וויסן וואס די רמב ם'ס מקור איז. כ'ווייס נישט אויב ס'איז א א גוטע מקור, אבער ס'איז דא, די רמב ם האט א האט א גרויסע מקום צו די נביא האט דאך אזוי געזאגט, הא? וואס איז מען משוגע אויפן רמב ם, די נביא האט דאך דאס געזאגט, יענע נביא וואס זכריה יא? האט גערעדט וועגן תענית, ער זאגט וואס איז די תענית פאר? נישט וואס איז די תענית פאר, ער זאגט וואס איז וויכטיג תשובה צו טון יא? צו ווערן בעסער. נישט אויף נישט צו פאסטן. און זאגט ער, זאגט דער, לייגט דער רמב ם צו די פיטשיווקע, איי פארוואס פאסט מען? טאקע כדי צו געדענקען תשובה צו טון, ס'איז אביסל אביסל מיישב די נביא 'ס קשיא, און דאס איז למעשה איז עס א משנה, כ'מיין צו זאגן מ'קען עס אריין, מ'קען עס פארשטיין, דער רמב ם האט געברענגט די משנה, מ'קען עס פארשטיין אין די משנה, אין די משנה פרק ב' מסכת תענית זאגט, וואס זאגט, זאגט א דרשה יא, ס'איז דא א ענין צו זאגן א דברי כיבושים ביי די ביי די תענית, אויך וואס איז דער ענין פון די דברי כיבושים, הערסט אליין יא. מ'קען זאגן ס'איז סתם צו ווערן צובראכן, ווייל די אייבערשטער האט ליב צובראכענע מענטשן, און מ'קען זאגן אזוי ווי די רמב ם האט געזאגט אז כדי מ'זאל תשובה טון. און למעשה וואס איז די דברי כיבושים וואס די נביא זאגט? ס'איז דא א נוסח הדרשה וואס מ'דארף זאגן, אינטערעסאנט, ווי האסט דא נוסח התפילה איז דא אויך נוסח הדרשה, כ'ווייס נישט פארוואס מ'איז נישט נוהג די נוסח הדרשה פון די תענית. וואס איז די נוסח? הזקן שבהן, אזוי שטייט. סדר תעניות כיצד, קוק. ס'שטייט נישט מ'זאל זאגן געגן שייטלעך, ס'שטייט פונקטליך וואס מ'זאל זאגן.

און וואס שטייט נישט די אייבערשטער האט געזען ווי זיי האבן געפאסט, ס'שטייט די אייבערשטער האט געזען אז זיי האבן תשובה געטון, איז וואס לערנט מען זיך פון דעם אז די עיקר איז תשובה טון נישט פאסטן, איי פארוואס פאסט מען ווייטער כדי מ'זאל טאקע קומען צו די דרשה אזוי טוט די רמב ם פארשטיין, איז עד כאן די רמב ם'ס פשט פון דער ענין פון. פאסטן און בכלל דעם פאסטן תשעה באב און אלע אנדערע זאכן. נאכדעם מ'זאגט איז דא א דריטע זאך וואס יעדער איינער ווייסט, כמעט רוב מענטשן זאגן פארוואס וואס איז די ענין פון די דריי וואכן און אזוי ווייטער אבילות, דאס זאגן רוב מענטשן, יא? איז מה זה אבילות? שוין געלערנט לעצטע יאר, מה זה אבילות? וואס איז די ענין פארוואס זאל אבילות און וואס? זיין סעד, זיך משתתף זיין צער השכינה, אזעלכע זאכן אזוי שטייט אין די חסידישע ספרים.

זאל זיין אנגעצויגן. האלטסטו אז די עולם איז געווען אפשר פארקערט אפשר איז די עולם געווען אזוי אנגעצויגן אז מ'האט געהאלטן אז פון דעם איז טאקע געווארן די מנהג פארוואס קוקסטו עס אן אז די עולם איז נישט געווען אנגעצויגן געקומען איינער און האט אים געמאכט אנגעצויגן אפשר איז די עולם געווען אנגעצויגן ממילא האבן זיי אזוי זיך געפירט. ווער מיינסטו האט געמאכט דעם מנהג אבער? איין מינוט אבער ווער האט געמאכט דעם מנהג? דו מיינסט די רמא האט מחדש געווען דעם מנהג? פארקערט די באבע האט מחדש געווען דעם מנהג און די רמא ברענגט עס. זיכער אלע מנהגים זענען אזוי. ניין רוב מנהגים איז גראדע גראדע מנהגים ארבעט נישט אזוי.

אקעי אבער דען זי האט אקעי דענק רעדן וועגן מנהגים און אזוי ווייטער איך וויל אונז רעדן דאך עפעס אנדערע נקודה פארוואס יא נישט נישט וואס מען זאל טון דעם מנהג אדער נישט איך וויסן וואס וואס טאקע די טעם פארוואס לשם מה יא וואס די טעם און איך ווייס שוין מען קען מכריע זיין פון דאס אז איינער האט געמאכט א מנהג וואס איז די טעם וואס איז ווייטער די זעלבע שאלה יעצט וואס איז די טעם מען דארף געדענקען אז עס איז דא איין וויכטיגע זאך וואס איז אויך הלכה וואס ווייל מען לערנט נישט שורש הלכות ווערט מען צומישט. ס'דא א הלכה פון אבילות אויך ביי תענית גשמים. יא. ממעטין בשמחה, דאס שטייט בפירוש אויף אלע צרות. יא. וואס שטייט אין די משנה אין די ערשטע טיי פרק תענית ווייטער איך קוק אין די משנה. עברו אלו ולא נענו וואס טוט מען? ממעטין במשא ומתן בבנין בנטיעה באירוסין בנישואין בשאלת שלום לחברו. פארוואס? אזוי שטייט אין משנה כבני אדם הנזיפין למקום. וואט דאס דיס מין? נישט ווי געזאגט פריער אבער דאס איז דרכי התשובה. ניין ס'שטייט נישט אז דאס איז דרכי התשובה. איך גיי דיך ווייזן וויאזוי מ'קען עס מאכן אבער. אה גייסט אריינפארשן אקעי. נישט איך די רמב ם. אבער די עברי טייטש פון דאס איז, עגעין איף יו רימעמבער די איידיע אוו תענית על פי פשט זיין עפעס א ענין פון הכנעה, איך מיין אז די עברי טייטש פון דעם איז אז די אייבערשטער איז ברוגז אויף דיך טאנץ נישט ארום. סא אז רעגנט נישט אז רעגנט נישט איז דאך טייטש די אייבערשטער איז ברוגז סא יו העוו טו עקט אפראפריעטלי סאיז נישט ס'פאסט נישט אז די גאט די מלך איך ווייס פאנישט דיך זאלסט זיך גיין מיט א שמייכל שמייכל נישט אהההה דאס איז די עברי טייטש און וועגן דעם זעסטו אויך און דו זעסט דאך אויך דא יא מען לייגט נותן אפר מקלה על גבי תיבה יא מען לייגט אלץ עניינים פון אבילות פון אבילות איז די זעלבע זאך דא ווי צער ווי זיך מאכן קליין ווי זיך מאכן סעד ווי זיך מאכן מיינט נישט זיין סעד מיינט זיין אזוי ווי מען זאגט נזופין למקום אזוי דיפרעסט אזוי, טאנץ נישט, זיי נישט אזוי, זיי נישט אזוי, טו דיך נישט אן די שיינע קאפטן ווייל ס'איז א. קענסט עס רופן דרך ארץ, קענסט עס רופן, אגעין, אויב דו ווילסט א מער געשמאקע פשט גייט מען צוריק גיין צו וואס אונז האבן גערעדט דא אפאר וואכן צוריק וועגן אזא ענין פון מ'האט דאך גערעדט וועגן משתתף זיין בצער הציבור אזעלכע זאכן, מ'דארף אלעמאל עקטן עפראפריעט צו די מצב, מ'קען נישט, מ'קען נישט זיין אוטיסטיק אזוי איז געווען אונזער דרשה. אויב יעצט איז די עולם איז א צרה, יא, גיי ארום מיט א מיט א אראפגעלאזטע נאז, אזוי, אזוי איז די. דרכי הנימוס? נימוס, יא, נימוס, נימוס פאר די עולם קודם כל, אפילו דו האסט יא, האסט דיך משתתף זיין בצער הציבור אזוי ווי מ'האט עס געלערנט, און נימוס כלפי מעלה. ווייל אייבישטער איז ברוגז, יו האוו טו עקט, עקט יור פארט, ווען נישט ביסטו א מחוצף. אין הכי נמי, קען יא זיין. נישט דוקא א תפילה, דאס איז דרכי הנימוס. אבער ווען מען זעט אז ס'איז נישט נאר דאס, אבער מ'קען עס, כ'האב געזאגט יעצט, כ'האב יעצט געזאגט אז מ'קען עס, מ'קען עס צוזאמשטעלן אין איין, אין איין סארט, אין איין סארט, אין איין סארט זאך, תענית איז נישט נאר דאס, מ'קען דאך נישט פאסטן, ס'פאסטן טוט דאך מער אויף, אבער ס'איז דא, און דא אין די תענית אזעלכע ענינים פון מיעוט שמחה, פון מיעוט, א תענית איז נישט קיין פרייליכע זאך, יא, ס'טוט נישט א, עס איז יא, ס'איז דא אזא, אזא סארט, אזא סארט עטיטוד, אזא סארט זאך, על כל פנים דאס איז. באט דעטס א ווערי פלעין טינג, ווערי ווערי פשוטע זאך. און דאס דאס איז אבער אויכעט נישט, דאס וואס איך וויל זאגן, איז אויכעט נישט עפעס א ענין פון אבילות, פון מ'דארף געדענקען די שכינה, איך ווייס נישט, ס'איז זייער א סאך א אנדערע סארט, איך ווייס נישט אויב ס'איז א סתירה, אבער ס'סאונדס דיפרענט עטליעסט, אנדערע סארט, אנדערע סארט ענין. למשל, די, כ'וויל נאר זאגן, די ברייתא וואס יעדע, אלע חסידות'ן ברענגען, עס איז נישט נאר פון די קהלת ספרים, האבן אלע געברענגט די ברייתא וואס שטייט אין מסכת תענית טאקע, יא? כל המת און נאך פלעצער אבער די גמרא רעדט כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה די אלע זאכן די זעלבע עקזעקט זאך שטייט נישט נאר אויף תענית נישט נאר אויף די חורבן בית המקדש נאר אויף אלע תעניתים שטייט בזה הלשון כל המתאבל עם הציבור זוכה ורואה בנחמת הציבור וכל שאינו מתאבל וכל שאינו מתענה עם הציבור אינו זוכה בנחמת הציבור וואס מיינט עס עגעין די זעלבע ענין פון דרך ארץ אויב דו ביסט נישט פארט פון אונז דו ביסט נישט אין אונזערע צרות איך ווייס דו קומסט נישט צו מיין ברידערס לוויה, איך האב דיך נישט איינגעלאדענט צו די שלום זכר, ס'איז א בעיסיק בעיסיק זאך, ס'איז נישט עפעס א ספעשל ענין, אונז אונז נעמען עס ארויס פון קאנטעקסט, איך דענק אז אונז נעמען ארויס פון קאנ ווייל אונז האבן פארגעסן אז תענית תשעה באב איז אין די קאנטעקסט פון גאנץ תענית, פון גאנץ מסכת תענית, פון תענית על הצרות, מיט אלע דינים וואס קומט מיט דעם, ס'איז נישט ספעשל, אונז האבן פארגעסן פון אלע אנ אונז מיינען אז ס'איז ספעשל געווענליך, אבער ס'איז דא פשוט נישט ספעשל, די זעלבע זאך. אקעי סאו דאס איז די דריטע די דריטע זאך און פארשטייט זיך אז האמיר שוין געלערנט אז די רמב ם האט אויף דעם אליינס נישט געהאלטן די רמב ם האט געשריבן הלכות אבילות און ביי די וועי די רמב ם האט נישט געטראפן נאך גערעדט די רמב ם האט נישט געטראפן ווי עס אריינצולייגן אין שופטים שטייט הלכות אבילות גיי ווייס פארוואס נישט געטראפן ווי עס איז באלאנגט און אין הלכות אבילות פון די רמב ם שטייט גאנץ קלאר די. יא יא. שטייט אויך די ענין פון נזיפה און נקמה אפילו אין הלכות אבילות פוסקים ברענגען עס. איך זאג נישט קיין חידושי תורה דא, עס איז אלץ זאכן וואס מענטשן רעדן. די. שטייט אפילו אפילו אויף א אבל שטייט אז אויך איז א סארט ענין. ווייל אין אנדערע ווערטער אויף א אבל קען מען אויך מער ווייניגער זאגן די זעלבע דריי טעמים. חוץ פון אפשר די טעם פון תפילה איז נישט שייך ווייל ער איז שוין געשטארבן. קען זאגן די נעקסטע זאל נישט שטארבן עפעס אזוי אבער מער ווייניגער די זעלבע סארט וועגן. און די רמב ם בפירוש אין הלכות אבילות האט געזאגט. אז די עיקר סיבה פון אבילות איז מ'זאל תשובה טוהן, אדער מ'קען זאגן עפעס אנדערש, מ'זאל געדענקען אז יעדער איינער גייט שטארבן און ממילא תשובה טוהן, וואט האועווער איט ווארקס. איטס עגעין מדרכי התשובה, ס'איז נישטא קיין ענין, לפי די רמב ם איז נישטא קיין ענין פון אבילות בפני עצמו, אונז האבן גערעדט, ס'איז דא א ענין מ'דארף זיין א מענטש, דאס איז קודם לתורה, דרך ארץ קודם לתורה, אבער מצד וואס די תורה וויל, איז די עיקר ענין.

ס'איז א, יא, ס'איז, ניין, ניין, איך האב וועסט קומען, איך האב א גאנצע שיעור קבלה צו זאגן אויף דאס. ס'איז נישט צו זיין סעד, ס'איז א ענין פון זיך מחבר זיין מיט די שכינה, ס'איז א וועג. מקובלים זוכן זיך וועגן, איך מיין אז די קבלה זאך איז מער א וועי טו געט אוט אוו דיס ווארלד, זיי זוכן זיך וועגן צו, אזוי ווי צו דורכברעכן די. ס'איז עבודת השם. ס'איז א סארט עבודת השם, יא. ס'איז דא א ענין פון וויינען, ס'איז נישט קיין. וויינען, עבודת השם, וויאזוי? יא, ווייל די שכינה איז אויפן פלאר, סאו מען מאכט כאילו אז די גאנצע זאך איז א מענטש דארף זיין א מרכבה, אויב די שכינה איז לעפר איטס נאט רייט נאו איטס נאט צובראכן איטס א סערטען פערפארמענס מאר דען איטס אבאוט בינג צובראכן טאקע ס'איז נישט על דרך המוסר ס'איז על דרך המיסטיסיזם מער אזוי אזוי פארשטיי איך בכלל קבלה אלעמאל די סארט זאכן. יא, מען זעט בפירוש. אויך דארף זיין עכט צעבראכן און אין די זעלבע צייט קען מען זיין עכט פרייליך, שטייט בפירוש אין זוהר און יעדער איינער קען די שטיקל זוהר תקיעא, מען קען זיין נו, די און קענען די חסידישע ספרים ברענגען אלע אזא זוהר אז מען קען זיין שמחה אין איין זייט פון הארץ און עצבות אין די צווייטע זייט עפעס אזוי חדוה תקיעא בליבא מסטרא דא. ובכיה מסטרא דא אזא לשון ברענגן אסאך מענטשן אזא לשון ברענגן אסאך מענטשן פון די זוהר און די קאנטעקסט פון די זוהר איז אז די זוהר האט געזאגט עפעס א געוואלדיגע סוד וועגן די ענין פון די בית המקדש עפעס אזוי און האט איינער געזאגט איינער פון די תלמידים האט דארט געזאגט אז כ'בין אזוי העפי אז כ'פארשטיי אזוי גוט למעשה דאס איז סעד ווייל ס'איז נישטא קיין בית מקדש דאס איז עפעס אזוי איטס אלוועיס אבאוט דעט איטס נעווער אבאוט ממש זיין סעד יא דאס איז נאך א גאנצע ענין ס'נישט יא אקעי. נאר וואס האב איך געוואלט זאגן א שיעור היינט וועגן, עד כאן די אלע די אלע זאכן, די אלע פשטים, די אלע פירושים וואס זענען דא אין דער ענין פון דאס. יעצט איז דא די שטיקל גמרא, און מיר גייען יעצט צוריק צו די שטיקל גמרא, און דאס די משנה וואס שטייט משנכנס אב ממעטין בשמחה, יא, אביסל רעדן נאך א נקודה. אויך יא אמר רב יהודה בריה דרב שילת עס שטייט די משנה עס איז די שטייט אין די משנה משנכנס אב ממעטין בשמחה ופשטות לאמיר אגעין די פשטות איז דאס אז ממעטין בשמחה איז אזוי ווי וואס מ'האט געלערנט ביי די דריטע תענית פון גשמים איז דא ממעטין בשמחה וועגן דעם איז נישט שווער די אחרונים מאכן אזעלכע אינטערעסאנטע פלפולים וואס מיינט עס דאס עס מיינט אזוי ווי ס'שטייט דארט מ'מיינט מ'מאכט נישט קיין בנינים של שמחה מ'מאכט נישט קיין חתונות ס'מיינט נישט נישט דא, נישט אויף דעם. ניין ניין, איך ווייס, איך גיי דיר שוין זאגן, מען רעדט שוין אין ענק די גמרא, אבער דאס איז א צווייטע זאך, די משנה איז פשוט. וואס די משנה מיינט איז נישט שווער צו פארשטיין, עס מיינט נישט חתונה צו מאכן, אזוי ווייטער. אויך דאס מיינט נישט לאו דווקא, עס מיינט מאכן ווייניגער חתונות. אגעין, די גדר הלכה איז ווייסט פאזי, אזוי ווי אלע הלכות אבילות. עס מיינט, אזוי כפשוטו, מען מאכט אביסל ווייניגער פרייליך, ווייסט פונקט. יא. ניין ס'קען דאך זיין אז יא מקור אקעי כל פנים נאכדעם איז דא דא האט ער געזאגט רב יהודה רב האט געזאגט רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב האט געמאכט עפעס א א קאנעקשען פון אדר מיט אב סאם האו נישט קלאר ווי אזוי ער האט געזאגט כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה כך שנכנס אדר מרבין בשמחה אויך וואס מיינט מרבין בשמחה גיי ווייס יא מיין פראבעלי מינס די סעים טינג אז דו האסט א חתונה איז א גוטע צייט עס צו מאכן אין אדר עפעס אזא סארט זאך

די ממעטן בשמחה, די משנכנס אדר ווערט נישט געברענגט אבער משנכנס אב ווערט יא געברענגט. אזוי זאגן, אזוי איז דא מענטשן וואס זאגן. און ס'קען זיין, דאס איז איין תירוץ, כ'ווייס נישט אויב דאס איז די עכטע פשט. איך מיין אז עס איז סתם ווייל מענטשן האבן געקוקט א לאנגע שטיקל אגדה, זיי האבן נישט גענומען ערנסט די די גמרא. זיי האבן שוין געלערנט אסאך מאל אז אונז מיינען אלעמאל אז די גמ' הלכה אדער תרי"ג מצוות איז עפעס אזוי, איז וואס ס'שטייט, ס'נישט אמת, די ראשונים האבן דעסיידעט וועלכע שטיקלעך גמרא זענען ערנסט, וועלכע שטיקלעך חומש זענען ערנסט. ס'איז אן א סוף נאך מצוות וואס מ'קען מאכן, וואס מ'האט נישט געמאכט און הלכות.

מדעתם. קיצור רב פפא האט געזאגט עפעס א יא אן נפקא מינה הלכה למעשה פון די כשם יא, רב פפא האט געזאגט הלכך, וויבאלד ס'איז דא די מימרא פון רב, איז א איד וואס האט א דין תורה, א דין וואטעווער, נישט דין תורה, א דין משפ א קאורט מיט א גוי, זאל ער אנטלויפן פון אים אין אב, ווייל ער האט א שלעכטע מזל, זיך, אין אדר זאל ער מחזק זיין צו מאכן די. די די וויאזוי הייסט עס די דין פארוואס דריע מזליה יעצט סאו יעצט למעשה דא טרעפט מען סאו וואס זעה איך פון די שטיקל גמרא א נייע א פערדע זאך אדער א פיפטע זאך איך ווייס ווי מען האלט איך ווייס מיר שוין רעדן וועגן דעם א נייע זאך חוץ פון דעם וואס דא איך ווייס אין דעם פון זיין ענינים וואס האבן געלערנט אן ענין פון תפילה א לכאו' און איך ווייס אדער ענין פון תשובה ענין פון נזופין למקום פון אבילות ס'דא נאך א זאך וואס הייסט א שלעכטע מזל. אב איז נישט קיין מסוגל'דיגע חודש ווי מען זאגט, פאר אידן עט ליעסט, אפשר פאר גוים דארף מען מעיין זיין דא וועגן די גוים אבער ממילא אזוי קומט ארויס נפקא מינה הלכה למעשה דארפסט עפעס טון, אינטערעסאנט אז ער האט געטראפן די דוגמא, מען דארף באמת טראכטן יא וואס וואס האסטו געטראכט פון, קענסט זאגן הילכך אז ווילסט אנהייבן א נייע ביזנעס הייב עס אן אין אדר נישט אין אב. ניין? דארפסט גיין ביז די דין תורה מיט די גוי? אפשר פונקט דעם אפשר פונקט רב פאפא געהאט א דין תורה מיט א גוי האט ער עס גענוי געהאט? ווייס נישט. קען אויכעט זיין אבער אפילו דאס וואלט מען געקענט טרעפן נאך די גמרות. ניין זיי ווייסן נישט אויב זיי וואלטן געוויסט וואלטן זיי נישט געארבעט נאך א מזל אז זיי ווייסן נישט יא. איי דאנט נאו. דאס איז דאס איז די פשט. סאו מ'לערנט וואס איך זע פון די הלכה. איז פון די פון די מימרא פון רב פפא מ'טראכט פון די הלכה איז אז ס'דא א ענינים פון מסוגל'דיגע טעג און נישט מסוגל'דיגע טעג אזוי איז משמע עטליסט פאר געוויסע מענטשן אדער פאר אידן פאר גוים און אב איז נישט קיין מסוגל'דיגע טאג ענק ווייסן אליינס אז די רמב"ם האט נישט גורס געווען אזעלכע זאכן ער האט טאקע נישט גע'פסק'נט די הלכה קיינמאל נישט און זיכער וועגן די סיבה און ס'איז דא א לאנגע תשובה וועגן דעם וואס פשט אז די רמב"ם האט עס נישט גע'פסק'נט למעשה יא יא

ס'ווערט נישט געברענגט, ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך ביידע הלכות, אבער עטס קוקט אין די רמב"ם, זיי ברענגען עס נישט, אבער עטס קוקט אין די רמב"ם, משנכנס אב ממעטין בשמחה, הלכות תענית, נאכאמאל, לאמיר זען צו ער ברענגט עס, ס'קען זיין אז ער ברענגט עס נישט, שטייט אזוי, שטייט יא, גארנישט, ער ברענגט עס. משנכנס אב ממעטין בשמחה, און ער גייט ווייטער צו אלע הלכות שבת שחל תשעה באב, אזוי ווי די משנה, וויל נישט, ער וויל נישט זאגן מער ווי די משנה זאגט, די משנה דאס איז גענוג גענוג, און דאס איז גענוג פאר אים אויכעט. די רמב"ם האט קיינמאל, די רמב"ם לייגט קיינמאל נישט צו פרטים כמעט וואס שטייט נישט אין די משנה בפירוש, ער נעמט אראפ, ער לייגט צו, צולייגן לייגט ער זיכער קיינמאל נישט צו, אבער ער פסק'נט נישט די הלכה פון רב פפא פסק'נט ער נישט, דאס איז טאקע אז די שולחן ערוך איז אנדערש ווי די רמב"ם, די שולחן ערוך האט יא געברענגט די טור, הועווער פירסט בראט איט האט יא צוגעברענגט די הלכה פון.

טאקע דא איז עס יא. די גמרא וויל וויסן מהיכא תיתי יא. די גמרא וויל וויסן פון ווי ווייסט מען. פון ווי ווייסט מען טאקע. יא די משנה זאגט חמשה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב יא. אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע זאך. און יעצט צוויי פון זיי זענען חורבן בית המקדש רייט? טו אוט אוו די פייוו. וויאזוי ווייסט מען אז ס'איז געווען בתשעה באב. באוט אוו דעם אונז ווייסן נישט. ווייל די ערשטע בית המקדש איז דא א סתירה. אין איין פסוק שטייט בשבעה באב. אין די אנדערע פסוק שטייט בעשרה באב. זאגט די גמרא אז מ'קען מפרש זיין די צוויי פסוקים מ'איז אריינגעקומען די זיבעטע טאג און מ'האט עס פארברענט די ניינטע טאג און ס'האט זיך געברענט די צענטע טאג ממילא וועגן דעם איז קומט אויס תשעה באב זייער אינטערעסאנט סייי מ'קען זאגן אבער וויאזוי ווייסט מען אז ס'איז טאקע אזוי? כ'ווייס נישט. און וואס איז מיט די צווייטע בית המקדש בשניה מנלן אה דאס איז די מקור און רבי יוחנן האט טאקע געזאגט אז לויט דעם וואלט אמת'דיג געדארפט זאגן זיין תשעה באב די צענטע טאג נאר זאגט די גמרא א תירוץ אתחלתא דפורענותא, גיי ווייס שוין. ובשניה מנלן, עס איז דא א ברייתא, און דאס איז א ברייתא פון סדר עולם, שטייט רבי יוסי אומר, אין אנדערע פלעצער וואס די גמרא ברענגט עס, נאך איין פלאץ, מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, אמרו, זאגט די ברייתא, כשחרב בית המקדש בראשונה, ובשניה שטייט אין די, די גירסא דא איז זייער נישט ריכטיג, זייער נישט, מאכט נישט קיין סענס, וואס איז א צורך לייענען בראשונה ובשניה, אותו היום תשעה באב, ומוצאי שבת היה בקיצור א גאנצע לאנגע מעשה אז קיצור ס'שטייט אין די ברייתא אז אזוי אז ס'דא אזא דין וואס הייסט מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב ממילא די צווייטע טאג ווען ס'איז געווען די חורבן בית המקדש די צווייטע מאל איז געווען תשעה באב טאקע דאס איז די מקור פון דעם אז די צווייטע חורבן בית המקדש איז געווען תשעה באב. אקעי סאו עס איז נישט אזוי שווער, עס איז מסתם האט מען געדענקט, כ'מיין ס'איז נישט געווען אזוי לאנג צייט, דעמאלטס קען זיין די ברייתא האט טאקע געדענקט, אבער די ברייתא האט געזאגט אויף דעם א פשט, נישט נאר געזאגט א מעשה שהיה כך היה, דאס הייסט מען וואלט געזאגט גמרא, יא מען ווייסט א מסורה, נאר זי זאגט עפעס א סברה, ס'דא עפעס א סברה פאר דעם אז תשעה באב איז געווען אין תשעה באב, די צווייטע חורבן בית המקדש, ווייל ס'דא א דין וואס הייסט מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, וואס איז די דין? וואס פאר א מין דין איז דאס? ס'ווערי אינטערעסטינג ווייל די נוסח פון מגלגלין זכות לזכאי, אונז קענען עס, ס'מיינט א פארקערטע זאך, יא? און די גמרא ווערט געברענגט אין גמרא און חזל פארשידענע פלעצער. למשל אין רשי, למשל צוויי מאל אין רשי וואס איך געדענק רשי אין ביי בנות צלפחד מיין איך ברענגט עס, רשי ב עלי מניעול, אין אנדערע פלעצער ברענגט עס יא, אז ס'דא זאכן וואס ראוי וואס וואלט געדארפט זיין עניוועיס, יא? למשל לאמיר זעהן איך ארבעט מיט אזא סערטש דארט שטייט עפעס אנדערש שטייט דאך דאס נוסח ס'שטייט אין למשל דאס איז לאמיר זעהן די א שטיקל יא רשי ברענגט עס יא א רשי ברענגט עס אין די פארעם יא אויף די פסוק וואס דו האסט געזאגט יא כי עס שטייט אז כי יפול הנופל ממנו הייסט זאגט רשי ס'איז געווען א גזירה שוין נאר מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב די זעלבע זאך שטייט דארט ביי די בנות צלפחד אנדערע וואס האבן געזאגט א פרשה על התורה זאגט ער דאס א הלכה אין די תורה ס'איז געווען די הלכה איז געווען פאר זיי נאר ס'דא א מגלגלין זכות על ידי זכאי סאו וואט איט מיענס איז כאילו א זאך וואס וואלט עניוועיס געשעהן אבער ס'איז א מדרש ס'איז קיינד אוו ס'איז פאסט אז דער רשע זאל טאקע טוהן רשעות און דער צדיק זאל טאקע טוהן צדקות אפילו ס'איז נישט זייער פאולט. דאס איז א מעידזשער זאך פון אמונה דאכט זיך ווען יעדער רעדט פון דעם איך מיין איך רעד פון די צווייטע האלב פון די צווייטע האלב נאך נישט פון די ערשטע האלב רשע. פון די האלבע זאך אז דא איז א דין וואס הייסט מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. איך קוק עס אן אלס א גזירת הכתוב, א גזירה שוה. מדרש, דאס איז א לאגיק פון מדרש. מדרש גייט דאך אלעמאל אז יא, דאס וואס ביידע מענטשן וואס שטייט הי איז די זעלבע סארט זאך. עקזעקטלי. עס האט אויך צוטון מיט סוס לב הכוזר, דאס איז די מעלה. פארש פארשידענע אזעלכע זאכן, מען קאנעקט זאכן וואס האבן א שייכות.

עקזעקטלי, אבער דא איז יא, מיט אנדערע ווערטער, נישט נישט זיין פאולט כאילו, מ'קען אים נישט עכט, עס דא אוודאי, איך זע וואס דו זאגסט, ביסט אוודאי גערעכט אז מען דארף אין דעם אסאך טראכטן פון אנדערע צדדים, אבער יא דאס איז די גמרא וואס רשי ברענגט, אבער די איידיע איז אז ס'איז א מדרש, ס'איז א קאנעקשאן, ס'קאנעקט זיך. מיט אנדערע ווערטער עסט פרעגן, יענער האט געדארפט שטארבן עניוועיס, איז וואס איז טאקע די פשט פון דאס? גזירה שוה! רשע רשע! לייק גזירה שוה וואס עס קומט, ער איז א רשע וואס דארף הארגענט געהארגעט ווערן, דו ביסט א רשע וואס דו דו הארגעסט, ביסט טאקע א רשע, ווייל דו מאכסט אן עבירה. און ממילא איז די קאנעקשאן איז א א מדרש קאנעקשאן, ס'איז א גזירה שוה קאנעקשאן. די זעלבע זאך, טאג טאג לייק גזירה שוה, מער פון דעם קענסטו טראכטן אבער מינימום. די זעלבע זאך איז א גזירה שוה. כ'ווייס נישט. די זעלבע זאך קען עס איז מגלגלין זכות ליום זכאי, א גוטע שלעכטע טאג, ווערט שוין צוויי נאך א שלעכטע זאך, ס'איז שוין עפעס אזא סארט, עפעס אזא סארט. מאכן מענטשן פאסטן צוויי מאל? פאסט איין מאל! קענסט סתם אפשר זאגסט אז אייבערשטער האט זיך געשפארט א תענית.

ס'איז אינטערעסאנט, זייער אינטערעסאנט אז די מדרש, אז ער זאל עס דא זאגן. עס קוק אין תוספות אויף די שטיקל, אויף די נעקסטע שטיקל, יא? אויף די רב פפא, וואס זאגט תוספות? סארי, איך דאס א נייע צורת הדף. זאגט תוספות אזוי, פירוש, פארוואס זאל דער איד אוועקלויפן פון די גוי, משום דאמר לעיל, מגלגלין חובה ליום החייב.

וויאזוי קען מען פארשטיין פשוט די תוס' ווייל ס'קען זיין אז די לאגיק די גזירה שוה וועט חל זיין אויף דיך אויך פארשטייסט מיר טרעפן א עקסקיוז פארוואס ס'זאל זיין א זאלסט פארלירן די דין תורה זייער אינטערעסאנט. בעפאר האט מען געזאגט ס'איז כאילו א מידת הדרש די זוכסט ווילסט וויסן ווער האט עס געטון וואס ווילסטו אייבישטער זאל וויסן ווען מען זאל עס טון מאכט ער עס דא אבער ס'איז בעצם א זאך וואס איז שוין שולדיג לאמיר פרעגן א שאלה ווער איז ווער איז גערעכט די איד אדער די גוי ביי די דין תורה.

עקזעקטלי, סאו סאו ס'קומט אויס תוס' איז מחדש דא א נייע קנייטש, איך פארשטיי אז ס'איז נאך א שלעכטע טאג, נישט נאר נישט אזוי ווי ביי די ביי די יפול הנופל ממנו וואס ביידע זענען טאקע ראוי ס'איז נישט אז ס'איז נישט געשען לכבוד דעם, ס'איז סתם ס'איז וועגן די, ס'פארקערט, יעדע איינער עקסטער איז זיך געקומען, ער איז זיך געקומען צו זיין רוצח, ער איז זיך געקומען צו זיין נרצח, די שידוך פון די ביידע איז סך הכל א מגלגלין זכות. דא, דא זעסטו, אה, סאו זאג, אבער איך פארשטיי, סאו זאגסטו עטליעסט אז ס'הייסט א מקום סכנה.

זיי מזכירין עוונותיו, עפעס אזא זאך מיט זיין מער בחומרא, אזעלכע סארט סברות, מען קען עס מיישב זיין מיט חייב אויך נישט, אבער איך זאג נאר, זאגסט אבער אטליעסט אז די, אז מען רעדט פון תוס', האט תוס' פארשטאנען אז די יום, די שלעכטע, ס'איז דא א זאך א שלעכטע צייט, ס'איז דא א זאך א גוטע צייט, אדר איז א גוטע צייט, און אב איז א שלעכטע צייט, נישט נאר ווייל ס'איז געשען א זאך, און נישט נאר אזוי ווייטער.

סאו, מ'דארף טראכטן וועגן די חידוש. ס'קומט אויס אז דא שטייט לפי תוס' איז פשט אז דא א זאך א שלעכטע טאג, און מ'דארף נזהר זיין פון שלעכטע טעג. מ'קען טראכטן נאך אפאר איינס צוויי רייעס פון גמרות וואס מ'זעט אזעלכע סארט מושגים. עקזעקטלי. שאלה איז ווען דען ס'איז. וויאזוי ווייסט מען ווען איז עידן ריתחא? ווען מ'קוקט אויף די האן דארט? כ'ווייס וואס. יא, מ'זעט אז ס'דא אזא זאך. אמת. דארט זעט מען אז ס'דא אזא זאך. ווי נאך קען מען זען? כ'זע, ס'דא נאך. כ'קען דיך זאגן נאך אסאך. יעצט.

ס'איז ביידע, סיי א זמן דין, סיי א זמן רצון, יא ווייל דעטס די צייט, עקטשועלי. אבער איז דאס א, דאס איז דאס יעדע איינער, אפילו די רמב ם ברענגט די ענין פון עשרת ימי תשובה, אז מ'דארף, מ'דארף תשובה טון דעמאלטס, יא. ס'איז דא עפעס איז אויך א נייע דין. ס'איז דא אזא ענין פון זמנים, ס'איז דא עפעס אזעלכע גוטע זמנים, שלעכטע זמנים. אויך דאס איז שוין א מסוגל'דיגע זאך, אבער אפילו פאר די סגולה. סאו מ'דארף טראכטן אזוי. מ'דארף טראכטן אזוי. לכאורה איז דאס א איסור דאורייתא דא די רמב ם. גרויסע פראבלעם. לא תעוננו. שטייט נעבן כ'וויל נישט איך זאל עס ליינען אויסנווייניג איך וויל ליינען אינעווייניג. ניין. לכאורה איז דאס א גרויסע פראבלעם. פארוואס? כ'וויל כ'וויל ווייזן נאך איין זאך. נישט טאקע וועגן דאס. ניין כ'האב נישט דא די בוק. ווי גיי איך עס טרעפן? און לאמיר זען אויך וואס איז ריינגעקאפיט דא. וואס נישט ריינגעקאפיט דא. און אה יעצט לאמיר לאמיר לאמיר שוין לאמיר שוין ווייזן נאך א מראה מקום וואס דערנאך וועל איך גיין צוריק אויב מ'וועט האבן צייט. קענסט קוקן דא איז געקומען איז געווען אנדערע אידן וואס האבן געפרעגט א קשיא. דער ריטב א האט געפרעגט די קשיא אבער למעשה נישט נאר דער ריטב א האט עס געפרעגט נאר דער רשב א האט שוין געפרעגט אין זיין תשובה און מ'דארף אבער פארשטיין דארף מען וויסן גאנץ אסאך זאכן. ווייל למשל דא האסטו געזען דער ריטב א האט דא געפרעגט א קשיא און אסאך מענטשן ברענגען עס פון תוס' ואף על פי שאין מזל לישראל זאגט ער שטייט טאקע אין דער ס'א גמרא אין שבת שטייט א מחלוקת באמת ס'דא וואס זאגן אז יש מזל לישראל אפשר רב פפא האט געהאלטן אז יש מזל לישראל קען מען סתם אזוי זאגן אז ס'נישט קיין קשיא אבער די גמרא זעט מיר די משמע אז רב רב האט אפאר מיט דער רב וואס זאגט דא וואס אויף זיין מימרא איז עס געבויט ער זאגט דארט זיכער אז אין מזל לישראל.

אפשר אויך די מזל לאו דווקא, לייק זיי ארי כרע מזלא בשנה, ער זאגט מזל מיינט נישט מזלות, מיינט סתם געזאגט אין אנדערע ווערטער זאגט ער א נייע זאך נישט, אין אנדערע ווערטער די ריטבא איז משמע אז נישט אז דאס איז א ענין פון מעדזשיק, פון א שלעכטע טאג, נישט מסוגל'דיגע טאג, ס'איז א ענין פון שכר ועונש, פון אייבערשטער, גזירה. באט עגעין הוא גופא דארף מען נישט מיינען אז די גזירה, דאס דארף דווקא מיינען צו ס'איז א מזל אדער ס'איז א גזירה, אונז ווילן וויסן צו ס'איז דא א ענין דין אין די טאג אדער א דין אין די. אין די מענטש אין די שכר ועונש וואטעווער וואס קומט אריין וועלכע טאג ס'איז יא. סאו מען דארף טראכטן אזוי. דאס דארף מען טראכטן. ווייל דער קען זאגן א פשוטערע זאך לא אזוי ווי על דרך דער ריטבא וואס ער זאגט דא אין די צווייטע תירוץ. קען זאגן א פשוטערע זאך אז ס'איז דא א דין פון מידה כנגד מידה. אונז לערנען אז אלעמאל ס'דא א זאך אז אלע מדות של הקדוש ברוך הוא איז מידה כנגד מידה, האסט געזען כי בדבר אשר זדו עליהם יא יתרו אזוי לערנט רשי, וויאזוי האט ער געזען די, קען זיין אז מידה כנגד מידה ווי ס'ארבעט מידה כנגד מידה אין אסאך זאכן יא, האט חוטא געווען מיט וואסער איז אריינגעפאלן אין וואסער, ס ה אז ס'מאכט א חטא באש זאל אריינפאלן אין פייער, אז ס'מאכט א חטא אין תמוז זאלסטו פאלן אין תמוז, ממילא זאלסטו נזהר זיין אין תמוז ווייל אידן האבן געזינדיגט אין תמוז זאלן זיי זיין ווארזיכטיג. ווייל ס'קען זיין מידה כנגד מידה. ניין, ניין, מידה כנגד מידה איז אליינס א געוויסע לאגיק פון שכר ועונש, און איך מיין אז די לאגיק איז, ס'דא צוויי פשטים מיט די לאגיק. איך מיין אז איין לאגיק איז אז ס'איז א סימן, ס'איז אז די אייבערשטער האט ליב צו ווייזן אז ס'איז שכר ועונש, פון דעם קען מען זען אז ס'איז טאקע נישט במקרה. אויב ס', למשל, למשל, אויב די אידן וואלטן געזינדיגט אין חודש טבת, אדער כ'ווייס וואס, און באקומען א עונש אין חודש תמוז, זעסט קלאר אז זיי האבן געזינדיגט אין די טאג און מ'מאכט א עונש אין די טאג. אדער בכלל קענסטו זאגן אז עס ווייזט אזויווי א השגחה, זעסט אז צוויי מאל די זעלבע טאג, איז נישט נישט קענסט זאגן א סייענטיסט אפשר די טאג איז שולדיג, אבער זעסט אז עפעס איינער פירט די וועלט, עפעס אזא סארט, עפעס אזא סארט זאכן, מ'קען זאגן סתם אז עס איז א מידה כנגד, עס איז א מידה כנגד מידה, אז ס'ווייזט אז ס'ווייזט דאס, אפשר דאס איז די גזירה וואס די. דער ריטבא וויל רעדן וועגן וואס איז אדר? עפעס א זכות? כ'ווייס נישט. מ'טוט עפעס א מצוה? ארויסגעגאנגען פון מצרים? הדור קיבלוה? כ'ווייס נישט. מ'דארף אים, מ'מוז טרעפן עפעס א וועג עס צו מאכן אינטו אויכט אינטו אזא שכר ועונש. זייער אינטערעסאנט אז דער, כ'האב עס נישט דא, באט יוסיפון אין זיין בוק, לאמיר זעהן אויב כ'האב עס געברענגט. יוסיפון אין זיין ספר אין די ענד, נאכדעם, נאכדעם וואס ער שרייבט די מעשה פון די חורבן, שרייבט ער אזוי און ער ברענגט עס אבער עס איז נישט די גאנצע נוסח ער ברענגט נישט די גאנצע לשון עסט קוקן דארט עסטו זען אז ער זאגט ענק ווילן זען וואס ער זאגט איך דארף נאר קוקן די מראה מקום סאו ראביי דזשאוסעפוס ראביי הואעווער וואסעווער

באט דעטס נאט קלעיר, איים נאט וואריד, איים נאט סאו. איין מינוט, דו ביסט געפלויגן זייער שנעל, דו הייבסט אן צו רעדן וועגן עבודה זרה און זאכן, ווער האט דיך געזאגט די אלע זאכן? איך וויל וויסן א פשוט'ע זאך, צי די אייבערשטער, נאמנות, איך קעיר נישט צי ס'איז די אייבערשטער אדער ס'איז א געטשקע, כ'מיין ס'איז א, ס'איז עקסטערע חקירה, ס'איז דא איין חקירה צי ס'איז די אייבערשטער אדער א געטשקע אדער א מזל און אזוי ווייטער, די צווייטע חקירה אויב ס'איז דא אזא זאך, קענסט פרעגן אויב אין די הנהגה עליונה איז דא קעירט וועגן וועלכע, וויפיל אזייגער, וועלכע טאג אין די יאר ס'איז. דזשאסט עז ריזענעבל קוועשן.

דאס איז די ענגליש טרענסלעישאן איך האב נישט געטראפן קיין אסאך חילוק אז עס איז געשריבן אויף יווניש עניוועיס. רב יוסיפוס, יא דזשאוסעפוס, און נאכדעם וואס ער, דא האלט ער נאכן שרייבן די גאנצע די גאנצע חורבן בית המקדש און אלעס שרייבט ער אזוי, אף על פי אז עס איז טאקע זייער שרעקליך, יא, עס איז געווען די בית המקדש איז געווען א געוואלדיגע בנין, און עס איז געווען אזוי רייך און אזוי ווייטער, סאו מען דארף זיך פילן שלעכט, יא, און אזוי מורא'דיג סעד, ער שרייבט קינות דאס איז. באט עם כל זה איך האב א שטיקל נחמה, זייער אינטערעסאנט, מ'קען זיך נאך מנחם זיין אז די אייבערשטער האט עס געמאכט, עס שטייט דא פעיט באט איך מיין אז ער מיינט צו זאגן די אייבערשטער, איך דארף אריין מ'דארף קלערן מ'דארף קוקן בעסערע טרענסלעישאנס איך גלייך טראסט נישט די טרענסלעישאן אויך נישט, מ'דארף וויסן אז די אייבערשטער פירט די וועלט און די אייבערשטער פירט די וועלט דאס איז זיין נחמה, אקעי נאכדעם אבער מ'קען מ'דארף זיך באוואונדערן דאס אז ס'איז געשעהן אין די צייט איז מורא'דיג פונקטליך. אין די זעלבע טאג וואס עס איז געווען די ערשטע חורבן איז געווען די צווייטע חורבן. עד כאן. סאו, אונזער פרענד דזשאוסעפוס האט געטראכט אז עס איז א שטיקל נחמה דאס. אנדערע ווערטער, ווי וואלט עס געווען אן קיין השגחה? עפעס אזא סארט איידיע זעט אויס. עס סיעמס טו בי סאמטינג לייק דיס. מען דארף חוקר זיין בעסער וואס ער מיינט, קוקן די בעסערע מפרשים און אזוי ווייטער. וואלט עס געווען סתם שרעקליך? עס איז דא א פלאן. זעסט ווי זעסט אז דארטן זעסט אז סגעווען זעלבע טאג ביי די וועי ער האלט אז ביידע זענען געווען עשרה, עשרה באב, דלא כחז"ל אבער בסדר וואס איכפת וועלכע טאג סגעווען אבער זעט ער אז ער ער טראכט פון די איידיע און די למעשה כ'מיין אז ער נישט די איינציגסטע וואס טראכט אזוי נאר די סדר עולם אויב מען קען טרעפן די סדר עולם דא סגעווען דא סדר עולם די ענד סדר עולם איז ווערי פעימאס ברייתא אוו רבי יוסי יא און די סדר עולם ענדיגט זיך מיט דעם בחורבן בית המקדש ער מאכט זיך די סדר עולם איז דאך געקומען דא ארגענייזן די גאנצע קראנאלעדזשי פון די וועלט פון בריאת העולם ביז ווייטער און ער ענדיגט אזוי דאס איז די ברייתא די ברייתא וואס די גמרא ברענגט קומט פון דא היה רבי יוסי אומר מגלגלין זכות ליום זכות דאס איז די לעצטע שטיקל סדר עולם דעטס ווער איט פינישעס. ווען ער ברענגט די גאנצע ברייתא, מען האט געזאגט דארט זייער א שיינע מעשה, עניוועיס מען האט געזאגט דעמאלטס די שירה, נישט קלאר פארוואס מען האט עס געזאגט, קיינער די גמרא אין ערכין מוטשעט זיך וואס שייך איז די שירה צו די טאג, מען האט געזאגט דארט די קל נקמות השם, מען האט געענדיגט וישב עליהם את אונם, און די גמרא ברענגט מען האט נישט געענדיגט זאגן יצמיתם השם אלקינו ביז די גוים זענען געקומען, סאו אין אנדערע ווערטער איך מיין אז די גמרא מיינט צו זאגן, אזוי איז משמע דא, אין אנדערע נוסח האב איך געזען, אז אין אנדערע ווערטער מען האלט נאך אינמיטן.

און ער פארט אזוי ווייטער, און דער אייבערשטער האט אלעס געזען לכתחילה, און ער ענדיגט מיט דעם, ומנדעא בינה, דרש'נט יעדע פסוק, יעדע שטיקל פון די פסוק, יכול בעתו תלמוד לומר, זה ספר תולדות אדם, ללמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור ונביאיו, דור דור וחכמיו, דור דור און אזוי ווייטער, און חשבון שעותיהם. און אזוי ווייטער. אין אנדערע ווערטער איז דא פארשידענע דעות לכאורה איז דא אבער אנדערע ווערטער זעט אויס אז ער זאגט אזא סארט דרשה אז כאילו זעסט אז ס'איז דא א צייט פאר יעדע זאך צייט לכאורה אזוי ווי ס'איז דא א צייט אז ירושלים זאל חרוב ווערן איז דא א צייט אז ס'זאל אויפגעבויט ווערן און ס'איז מ'קען פון דעם אז ס'איז דא א צייט פון דעם אז יעדע זאך איז אין א געוויסע צייט קען מען זען אז ס'איז דא א סדר אויף די וועלט. זאל נישט פארלוירן ווערן, דער אייבערשטער פירט די וועלט, דער אייבערשטער האט א חשבון. דאס האט נישט איינגעלייגט מיט תשובה טון? ניין, אה, דאס איז א גרויסע פראבלעם דאס, דאס איז היפך פון תשובה טון. נישט סתם, און דער רמב ם האט זייער גוט פארשטאנען דאס איז היפך פון תשובה טון, ער איז געווען זייער ברוגז אויף די איידיע, און, זייער קלאר. יא.

נישט די ריכטיגע וועג פון טראכטן וועגן דעם, די ריכטיגע וועג פון טראכטן אזוי ווי ער זאגט אין הלכות תשובה, מ'דארף תשובה טון, אזוי וועט משיח קומען, אנדערע וועג איז נישט דא, ממילא איז פשוט אז די רמב ם וואלט אויך נישט געקענט זאגן, און די רמב ם קאנעקט דאס, דו זאגסט שוין תירוצים, דו זאגסט שוין תירוצים, מ'זאל נישט זוכן וועלכע צייט ס'איז, ווייל ס'איז נישט תלוי אין א צייט, און די רמב ם קוקט עס אן אז דאס איז א שיטת אסטראלאגיע, די רמב ם קאנעקט עס אלעמאל מיט אסטראלאגיע. אנדערע ווערטער, ווייל, ווייל, הער אויף, ווייל דער רמב ם האלט, און דער רמב ם האט פארשטאנען, אז אסטראלאדזשי איז די חכמה, וואס זאגט, אז זאגט אז אלעס איז תלוי אין א געוויסע צייט, איז דא וועלכע ווענדט זיך וועלכע, ווען די ווענוס טרעפט זיך מיט מערקורי, איך ווייס וואס, דעמאלטס ווערט, דער רמב ם ברענגט, דער רמב ם ברענגט אז ס'איז געווען אידן, און איך ווייס אפילו געוויסע אידן ווער זיי זענען געווען, זיי האבן פארשטאנען פארוואס די בית המקדש איז חרוב געווארן, ווייל די מזל פון אידן איז געווען א שלעכטע מזל, אזוי ווי שטייט אין די גמרא. טראכט אריין, די גמרא רעפרענסד כמעט ממש אזא סארט זאך, אין אב האבן די אידן א שלעכטע, אין אנדערע ווערטער, וועסט פרעגן פאר די גמרא פארוואס האט די אידן, פאר די מימרא, פארוואס איז די בית המקדש חרוב געווארן אין אב, קען מען זאגן אזא זאך, ס'איז א שלעכטע, אב איז נישט קיין גוטע, נישט קיין מסוגל'דיגע חודש פאר די אידן. נישט נאר ער וואלט, ער האט. אויב איז א שאד אויב די גוים וואלטן געקומען אין אדר וואלט שטייסט ס'איז א שאד אז זיי זענען געקומען אין אב וואלט געדארפט וואלט זיי געדארפט אפשטופן אזוי ווי ר' פפא זאגט מ'וואלט געדארפט מאכן זאגן פאר די רוימערס אפשטופן צו אדר דעמאלטס וועט מען קענען געווינען ליטערלי אדער מ'קען זאגן מער ברייטער מ'זאגט פשט די יענע יאר איז געווען א נישט מסוגל'דיגע יאר פאר די אידן יא עפעס אזוי און עס וועט קומען א יאר וואס איז מסוגל דעמאלטס וועט משיח קומען דעטס די האול

און דער רמב ם זאגט בפירוש, ביי די וועי דער רמב ם זאגט אין ענף ט, דער רמב ם זאגט אויך פון דיר דארט אין איגרת תימן און אנדערע פלעצער אז פאר דעם טאקע איז דער בית המקדש חרוב געווארן ווייל מ'האט געמאכט אזעלכע חשבונות, שטייסט? ענק האבן געמיינט אז מען גייט קוקן אין די סטארס ווייסט וואס מען דארף טון, מען דארף ברענגען א מיליטער, מען דארף זיך שלאגן, מען דארף אויסרעכענען די טאקטיקס, מען קען נישט. אין די בריוו פון וועגן וועגן אסטראלאדזשי און אזוי ווייטער יא, דער רמב ם איז כמעט ממש פונקט פארקערט, על כל פנים די גמרא איז יא משמע אז ס'איז דא.

דאס איז באמת א מחלוקת, לאמיר דאך נאר זאגן בקיצור נמרץ אויף א פינף מינוט, ס'איז באמת א מחלוקת, א סיריעס מחלוקת רמבם מיט רמבן און רשב א, און ס'איז תלוי אין אלע אנדערע מחלוקת וואס זיי האבן עווער געהאט, דאס אלעס קאנעקט זיך מיט די מחלוקת, דער רמבם שטארקט גמרא אין סנהדרין וואס זאגט, רבי עקיבא האט געזאגט לא תעוננו, איך קען עס זאגן אויסווייניג, רבי עקיבא האט געזאגט לא תעוננו איז. טייטש, אלו נותני עתים ושעות אומרים שעה זו יפה לצאת שעה זו יפה און אזוי ווייטער, די שיטת רבי עקיבא און די רמב ם, ס'איז ממש פשט, פשט איז א מחלוקת אבער די רמב ם פסק'נט עס מיט אלע אנדערע שיטות און ער זאגט אז ס'איז אסור מדאורייתא, לא תעוננו און ווער ס'טוט עס מעשה על דעה איז לוקה, פשט פסק'נט די רמב ם אויב ביסט געגאנגען צו איינער האט דיך געזאגט, די רמב ם איז מקשר מיט אסטראלאדזשי, ס'איז א מחלוקת, די רמב ם לערנט אז דאס מיינט אז דו גייסט צו א שטערן זעער ער זאגט דיך אז זונטאג איז א גוטע צייט צו חתונה האבן, און דו טוסט עס מאכסט טאקע א חתונה זונטאג באקומסטו מלקות אויב דו טוסט אויב נישט קיין מעשה איז עס א לאו שאין בו מעשה אויב דו טוסט עפעס אויף די מעשה איז מען לוקה אזוי איז די רמבם'ס שיטה אזוי פסקנט די רמבם הלכה למעשה אין ניין ניין דאס ניחוש דו זאגסט תורות פון די גמרא פון ניחוש ניין די טענות האט צו טון מיט די רמבם לערנט נישט אזוי. אה, דאס דארף מעיין זיין. דער רמב ם זאגט, אזוי זאגט עס וכו'. אויב מען גייט צו א אסטראלעדזשער, זאגט דער רמב ם, און ער זאגט דיך א זאך און דו פאלגסט אים, ביסטו לוקה, אזוי איז שיטת הרמב ם. קומען דער רמב ן און דער רשב א און אנדערע מענטשן, בעיקר ס'איז א תשובה פון דער רמב ן, ס'איז געדרוקט אין תשובות הרשב א, ס'איז אביסל דער רמב ן, און עס איז געדרוקט אין תשובות המיוחסות לרמב ן, און אינטרעסטינגלי די תשובה איז טאקע פון דער רמב ן, רוב פון זיי זענען נישט, דאס יא. און. און דער רמבן זאגט ער ווייסט נישט, שטימט נישט מיט די גמרא, ער זעט ער זעט מ'זעט קלאר אין די גמרא אז די גמרא טיילט ניחוש מיט אסטראלע און מיט שואלים בכוכבים כלדיים זאגט די גמרא רופט עס, ס'איז קלאר נישט די זעלבע זאך, און די גמרא זאגט אז מ'טאר נישט טאקע, ווייל תמים תהיה עם השם אלקיך, און מ'זעט קלאר פון די גמרא אז ס'איז נישט, אז ס'איז נישט די לאו, סא אפשר א מצוות עשה און אפשר איז קען מען מחלק זיין חילוקים בדיעבד לכתחילה אנדערע זאכן, ס'איז זיכער נישט אזוי ווי דער רמבם האט געלערנט אז דאס איז טאקע אסטראלאגיע, איי וואס זאגט רבי עקיבא נותני עתים?

ווייל עס נאכדעם זאגט ער ווייל עכט די חכמת הכוכבים איז אויך נישט קלאר סאו איז שוין בעסער צו גלייבען פארשטייסטע אז דאס מאכט סענס עניוועי מסופק קען דאך שוין מתוך נאך האלטס נישט דאס אבער אויב וויפיל עס איז אמת איז דארף מען נישט נאר מען דארף נאר מען טאר נישט גיין איין פארקערט פון די שטערן זעער אזוי שיטת הרמבן עס איז ממש א מחלוקת מן הקצה אל הקצה פון די פון די רמבם און די און די רמבן און הלכה למעשה וועגן די זאך די רמ א אין יורה דעה קע ח פסק'נט אזוי ווי די רמבן ער זאגט אז וועגן דעם ווייסט מען אז סקווערע חסידים אז אין מתחילין בב ד נאר די סקווערע חסידים אזעלכע זאכן און היינט איז דער עולם זייער שטארק מקיל אבער די די אשכנזישע אידן וואס גייען נאך מיט די רמא זיי מאכן נישט חתונה סוף חודש דאס איז די נושא די רמבן רעדט בפירוש פון די נושא נישט נאר די רמא און די רמ ד און די אויך די שולחן ערוך אויך די ר' יוסף קארו און אויך די ר' משה איסרליש זיי ביידע פסק'ן אזוי ווי די רמבן דלא כרמבם. אז דאס איז נישט די איסור כישוף, נישט די איסור ניחוש, און אויכעט אז מ'איז מחויב צו פאלגן אויב מ'ווייסט, נאר וואס מ'האט א היתר און מ'מוז נישט וויסן, מ'קען זיך נישט וויסנדיג מאכן, און ס'איז א ענין פון בטחון, אזוי קומט אויס דער ענין, און וואס האב איך געוואלט זאגן? עקזעקטלי, ס'איז א תמים תהיה, א מידת חסידות'דיג כמעט כאילו. דאס איז א דריטע תירוץ אבער, דער סמק ברענגט בפ, ס'איז פשוט, ס'איז קלאר אז דאס איז אנדערע, אנדערע, צוויי אנדערע נקודות. די רמבן זאגט קלאר אז ס'איז אסטראלאדזשי און ס'איז, ס'איז מחויב און ס'איז דא נאך א תירוץ וואס מ'דארף מעיין זיין וואס די גמרא זאגט אין נאט'ן, אין הוריות און אין כריתות, אף על פי שאין ניחוש יש סימן, וואס די שאלה איז דאס וואס מיינט דאס? ס'איז דא פארשידענע פשטים וואס דאס מיינט. דאס וואלט דען געווען א אנדערע תירוץ. און ס'מיינט און מען קען עס לערנען, ס'מיינט מען קען זאגן סתם פאעטרי, ס'איז א שיינע וועג צו מאכן א סימן, נאך א אנדערע פשט קען מען זאגן ס'איז א תפילה, אדער אז ס'איז אליינס א וועג פון תשובה טון, אבער ס'איז נישט די עיקר תירוץ פון די רמבן, די רמבן גייט נישט מיט די תירוץ, דאס וואלט געווען א אנדערע תירוץ פאר אים, די רמבן גייט מיט די תירוץ אז ס'איז טאקע אמת און מען דארף יא חושש זיין פאר די פאר די. אסטראלאגיע. אין די רשבא. איין מינוט. דאס איז שטותים אף קאורס. די רמב ם איז געווען גערעכט. אבער. ווען בפועל ממש איז די רמב ם געווען גערעכט. איך רעד דאך טעארעטיש. אויב ס'וואלט געווען אזא חכמה וואס וואלט געווען די דין. איך רעד נישט וואס איז אמת. די האראסקאופס ניין. דאזענט ווארק. שטותים. יעצט.

וואס האב איך געוואלט זאגן, אה און די רשבא דארט, דא איז דא א אינטערעסאנטע שטיקל רשבא וואס מען דארף לערנען אינעווייניג מדייק זיין קלאר וואס ער מיינט, וואס ס'זעט מיר אויס די רשבא דארט זאגט אז דאס וואס איינער למשל זאגט, אדער ער זאגט וואס דו האסט געזאגט א גאנצע צייט, אז דאס וואס איינער זאגט, עס שטייט דארט אין גמרא אז מען טאר נישט, כ'דענק שוין נישט וואס, מען זאל נישט טון עפעס צו מאנטאג און דאנערשטאג ווייל בית דין של מעלה יושבין, מען זאל נישט מקיז דם זיין מאנטאג און דאנערשטאג, בית דין של מעלה יושבין, זאגט ער דאס איז נישט קיין ניחוש דאס איז פארקערט, ער האט יראת שמים, ער האט מורא פון די בית דין של מעלה, זאגט די רשבא וואס איז דאס אנדערש פון דעם וואס מ'בלאזט שופר ראש השנה.

יעדע אדר איז די בית דין של מעלה העפי, יעדע אב איז די בית דין של מעלה ברוגז, דאס שטימט. אבער צו זאגן אז די כוכבים טוען עס דעמאלטס הייבט שוין אן צו זיין שאלות, עבודה זרה, פון איך ווייס נישט פון אנדערע זאכן. דאס איז שיטה וויאזוי די רשבא. בקיצור ווי דו זאגסט קען מען, נאכאמאל ס'דא צוויי אנדערע, צוויי און דאס איז אבער צוויי אנדערע תירוצים, דאס איז א תירוץ פאר א אנדערע קשיא, פארשטייסט וואס איך זאג יא? ס'דא איין שאלה, א טעכנישע הלכה שאלה צו אסטראלאגיע איז בכלל. איסור ניחוש אדער נישט. דאס איז א שאלה, לכאורה זענען זיי גערעכט, די רמבן און די רשבא שטייט נישט, די רמב ם'ס פשט אין די גמרא איז לכאורה נישט אויסגעהאלטן, וואס זעט אונז אויס, זעט אפשר איז דא מחלוקת תנאים וועגן דעם אפילו, אבער פשטות רוב גמרות זעט אויס נעמען אן אסטראלאגיע איז מותר, ס'איז אפשר נישט מסוגל און אזוי אפשר די אידן למעלה מן המזל אפשר קענען זיך מתגבר זיין אויף דעם, אבער מ'זעט נישט אז זאלן האלטן אז ס'איז. נישט נאר צוויי זאכן, סיי דאס איז, סיי אז די גמרא האלט אז ס'ארבעט, אויף דעם איז טאקע א מחלוקת, דא וואס האט עס נישט גענומען אזוי ערנסט אמוראים, אבער זיכער אז די רמב ם גמרא האלט נישט אז ס'איז א איסור, דאס איז שוין א ריזיגע חידוש פון די רמב ם צו זאגן אז ס'איז ממש א איסור, דאס פאסט נישט לויט קיין גמרא, אבער אז מ'רעדט פון די השקפה שבו, פון די איידיע, איז די רמב ם האט אנגעקוקט, די רמב ם האט געטראכט, דארף מען טראכטן פארוואס די רמב ם איז געווען ברוגז אויף די איידיע,

אפילו אויף דאס אז ער איז מיין תשובה איז אז מיין דין אזוי ווייטער איז נישט געווען העפי און ער זאגט מפרש מפרש וואס נייעס לעשט אן אז דאס איז שטיין כפשוטו פארוואס נישט כפשוטו פאר די אייבערשטער האט דאך נישט קיין צייט ס'מאכט נישט קיין סענס די אלע זאכן דער רמב ם איז דאך זייער אינטערעסירט אין א געוויסע הפשטה און א געוויסע חוסר הגשמה און אזוי ווייטער און נישט נאר דעם נאר איך מיין ס'זעט מיך אויס אז די רמב ם האט פארשטאנען, מ'קען זאגן פארשידענע, איך האב געזען פארשידענע מאמרים און מענטשן וואס זאגן א ליסט פון סיבות פארוואס די רמב ם וואלט געווען אזוי ברוגז אויף די אלע זאכן, וואס איז טאקע די פשט? לאמיר זאגן די רמב ם מאסט, ווייסט וואס לאמיר זאגן ס'איז שטותים, לאמיר זאגן די רמב ם איז געווען אזא סייענטיסט, שטותים, אסטראלאגיע ארבעט נישט, אקעי איז נישט, איז וועגן דעם איז עס א איסור? ברענגט צו עבודה זרה, דאס איז די. ניין, ניין, דאס איז נישט, ער איז נישט געווען אזא גרויסע סייענטיסט וואס קערט, די רמב ם האט דאך געוואוסט אז רוב מענטשן גלייבן אין שטותים, איז נישט די איינציגסטע שטות, רמב ם, למשל די רמב ם האט געוואוסט אז רוב מענטשן מיינען אז די אייבערשטער איז דן די וועלט ראש השנה, ער איז געווען העפי מיט דעם, זאלן זיי מיינען. אויב זאלן עס פארשטיין אזוי ווי ער פארשטייט, מיט די שופר, מיט אלע פשטים וואס ער זאגט, אבער ער איז נישט לוחם געווען קעגן יעדע שטות וואס די מענטשן גלייבן. די רמב ם האט געוואוסט אז רוב מענטשן מוזן גלייבן אין שטותים. אה סאו די רמב ם, סאו ס'דא צוויי סיבות, ס'דא דריי, ס'דא איך האב דא א ליסט ווי איז מיין ליסט, סאו ס'דא בערך דריי סיבות, אפשר איז דא פיר, אבער בערך דריי סיבות וואס די רמב ם האט האלט קעגן, דריי סיבות, כ'מיין דריי סיבות וואס מ'קען טרעפן וואס די רמב ם איז מתנגד צו די אלע זאכן. די דריטע איז דאס אז ס'איז שקר, איך מיין אז עס איז נישט גענוג א גוטע סיבה, ס'איז אויך א סיבה, אזוי ווי דו זאגסט ס'קען זיין שקר איז נישט קיין גוטע זאך בפני עצמו אבער ס'איז נישט די עיקר זאך, די רמב ם איז נישט אזוי קעגן שקר ווי דו מיינסט. אזוי ווייטער, נישט נאר דאס, ס'קען זיין אז די זאך וואס ער זאגט אליינס אז אסטראלאגיע ארבעט נישט איז אויך א שטיקל שקר, ווייל ער ווייסט אויך אז ס'ארבעט אביסל אמאל נאר נישט אזוי, נישט אזוי פשוט. נאר וואס, ס'דא צוויי, צוויי עיקר זאכן וואס דער רמב ם זאגט, איינס וואס דער רמב ם זאגט זייער אסאך מאל אין סיי הלכות תשובה און סיי אין יענע בריוון וואס מ'האט געזען, דער רמב ם האלט אז דאס נעמט אוועק די איידיע פון תשובה אדער די איידיע פון בחירה אדער די איידיע פון שכר ועונש, ווייל דאס זאגט אז אלעס איז משמים אדער אלעס איז כוכבים,

נישט קלאר, ס'איז זייער א גרויסע שווערע סוגיא אין די גמרא, צו ס'שטימט דאס, און די רמב ם האט, מ'קען זאגן צוויי זאכן, איין זאך איז די רמב ם, יא, עס קען זיין סתם א איסור, וואס שייך עס, אפשר איז עס, אפשר איז עס מער אזוי ווי ענין פון נבואה, פון האבן די ריכטיגע סארט נבואה, וואס שטייט משמע אין די פסוק אביסל, ס'איז נישט משמע אז ס'איז אז סתם חוקות הגוי, ס'איז נישט קלאר אז ס'איז ווייל ס'ברענגט עבודה זרה, יעצט וויאזוי ברענגט דאס עבודה זרה, וואס איז דאס שייך צו עבודה זרה, מ'קען זאגן א פשוטע זאך, א היסטארישע זאך, נומבער וואן, אז די עובדי עבודה זרה האבן דאס גענוצט. ס'איז עפעס אזא סארט חוקות הגוי, לויט דעם למשל היינט וואס עבודה זרה זאגן די זאגן נישט זאגן אנדערע זאכן איז ווייניגער א פראבלעם, למשל אויך איז עס אין איין ס'האט צו טון מיט די גאנצע זאך, איז נישט קלאר אז ס'איז דאס איז איין זאך וואס מ'קען זאגן. צווייטע זאך מ'קען זאגן א מער א מער זאך וואס איז געבויט אויף וואס די רמב ם לייגט עס אראפ, און ס'איז זייער א טיפע זאך אבער מ'דארף טראכטן אין זייער אסאך וועגן, אבער די קיצור איז אז די רמב ם האט פארשטאנען, יעדע איינער פארשטייט לאמיר זאגן אזא זאך, יעדע איינער איז מודה אז די אייבערשטער פירט נישט די וועלט דירעקט,

אין א דירעקט וועי צו זי זאל פאלן רעכטס אדער לינקס, פארוואס ווייל ס'איז דא א law פון גראוויטי גיי פרעגן א סייענטיסט וועט ער דיך קענען קום הער איך זאג דיך וואס יעדע איינער וואס יעדע נארמאלע מענטש איז מודה אזוי זאגט די כוזרי די כוזרי איז געווען גענוג א פרומער אז איך זאל אים אננעמען אלס א איך זאג דיך וואס אלע קלוגע מענטשן זאגן קום הער איך דארף ענדיגן יעדע איינער איז מודה אין דעם די כוזרי רופט דאס סיבת המציאות אזוי האבן עס גערופן די זמן הראשונים

דורך, ווייסטו וואס? איינער זאגט די אייבישטער פירט די וועלט דורך זעאוס און פאסיידאן, נאך איך ווייס וואס, דורך דזשיזוס. וואס איז א חילוק לכאורה דורך וועם די אייבישטער פירט די וועלט? פארוואס צו זאגן אז די אייבישטער פירט די וועלט דורך בעל איז דא א פראבלעם, און זאגן אז די אייבישטער פירט די וועלט דורך צדיקים איז דא נישט קיין פראבלעם, איך ווייס, וואטעווער. איי קוד גיוו יו א טאוזענט עקזעמפלס. איטס עקשעלי א ווערי ביג קוועשען האו טו מעיק עני סענס אוט אוו סאטש א אוט אוו דיס קיינד אוו טינג. בכלל נישט קיין פשוטע זאך. אונזער פרענד די רמב ם, די רבי.

דאס איז א גוטע ס א גוטע די רמב ם איך וויל וויסן די רמב ם איר זאלט וויסן אויף די רמב ם זעהט אויס איך זאג נאר א השערה ס'זעהט אויס די רמב ם האט געטראכט אז ווען מענטשן קענען פארשטיין וויאזוי א זאך וועלכע סיבות וויאזוי די סיבות ארבעטן דעמאלטס איז עס כשר משא כ ווען מענטשן פארשטייען עס נישט איז עס פסול און די רמב ם האט קלאר געזאגט וואס איז די גדר פון פארשטיין און וואס איז די גדר פון פארשטיין נישט ער האט געהאט א הסבר אויף דעם ווי עס ארבעט און אזא סייענס גייט נישט צו די רמב ם און יעצט וואס איז די פשט פון דעם די פשט איז פשוט. ווען ווען פארשטיין א זאך, אונז האבן שוין געלערנט רמבם'ס הוכחות פאר מציאות אלהים און אזוי ווייטער. איך פארשטיי אז למשל ווען ווען א באל פאלט איז עס גייט עס אראפ ווייל א באל האט א טבע פון אראפ גיין, און נאכדעם האט מען געטראכט ווער האט דאס געשטיפן, אונז האבן געזען די רמבם און דארט און דא אינעם צווייטע חלק, מ'קען פון יעדע טיר וואס ענדיגט זיך, פון יעדע קאץ וואס לויפט קען מען אנקומען נאך דריי אדער פיר סטעפס צו גאט. פון די סייענטיפיק סטעפס אויב מען גייט. עקזעקטלי סאו דאס איז אנדערע ווערטער דאס הייסט די אייבערשטער פירט די וועלט דאס הייסט אלהי עולם אדון כל הארץ. מה שאין כן אויב איינער זאגט פארוואס איז די קאץ געגאנגען כ'ווייס נישט א סגולה. נאו יור סטאק דעט דאזענט ליעד טו גאט איי דאנט נאו וואט איט ליעדס טו. נישט קיין חילוק איך גיי נישט אריין דו פרעגסט פרטים איך האב נישט קיין צייט. מה שאין כן אויב מען זאגט זאכן וואס זענען מעדזשיק. ניין ניין, וואס מ'מיינט, נישט קיין צייט, פשוט נישט קיין צייט. אויב מען זאגט זאכן זענען מעדזשיק וואס דער רמב ם רופט סגולה און ער האט א הגדרה פונקטליך וואס דאס מיינט. ס'קומט נישט אן צו גאט, כ'ווייס, ס'קען זיין טעקניקלי יא, אבער מען זעט נישט גלייך ווי ס'קומט אן. ממילא קען א מענטש זאגן עס איז עבודה זרה. די איינציגסטע עצה וואס כ'האב איז אז עפעס א מלאך האט עפעס א כח, כ'ווייס וואס בפני עצמו. ווייל ס'האט דאך נישט קיין הסבר, א זאך וואס איז נישט מוסבר, די גאנצע איינציגסטע וועג וואס די רמב ם קומט אן פון גאט איז דורך די הסברים פון וויאזוי די טבע ארבעט, אויב די טבע האט נישט קיין הסבר דעמאלטס בין איך אביסל סטאק, קומט עס נישט אן צו גארנישט. ממילא זאגט די רמב ם עקזעקטלי. עקזעקטלי, נישט בייעסד, איך מיין דו פרעגסט אנדערע קשיות, איך זאג דיך נאר א תירוץ אויף זיין קשיא פארוואס די רמב ם וואלט, ס'מאכט סענס פאר די רמב ם אז. איך דענק שוין נישט וואס זיין קשיא איז געווען, אז טבעיות'דיגע זאכן ברענגען צו גאט, משא"כ סגולה'דיגע זאכן, נישט מעטאפיזיקס איז נישט קיין גוטע ווארט, סופערנעטשורעל, זאכן וואס זענען נישט צדיק, זאכן וואס, זאכן וואס זענען סגולה, דער רמב"ם דעט איז די עקזעקט ווארט וואס מ'דארף נוצן, דאס קומט נישט אן צו גאט לפי די מהלך, איך ווייס נישט אויב ס'איז אמת, קען זיין סגולה קומט יא, אזוי האב איך געטראכט היינט, ממילא איז דער רמב"ם נישט העפי מיט דערפון ווייל ס'ברענגט צו פארשידענע טעות'ן, ממילא וויל ער נישט מ'זאל גלייבן. מען זאל טון אזעלכע סארט זאכן, מילא זאגט ער אז דאס איז עבודה זרה און כישוף און און אזוי ווייטער, ס'קען טאקע זיין אז ס'ארבעט, ס'איז זיכער אז ס'ארבעט אמאל, נאר וויבאלד מען קען עס נישט וויסן איז עס א שלעכטע זאך, זאכן וואס מען קען נישט וויסן זענען שלעכט. עד כאן. עקזעקטלי. ס'ווענדט זיך וואס דו מיינסט ביי תשובה. תשובה אין די סענס וואס מען פארשטייט, אז די מענטש וועט ווערן א בעסערע מענטש, וועט ער קענען מאכן בעסערע מלחמות, אייבערשטער וועט אים העלפן, וואטעווער, זאכן וואס מען פארשטייט, די זענען גוט. אבער צו זאגן אונז פארשטייען נישט גאד איז גרעיטער דען יו דעטס עבודה זרה טו די רמב"ם ביקאז דען יו דאנט נאו וויטש גאד. ניין! נישט קיין חילוק ניין די רמב"ם האלט נישט אזוי. ניין זיכער נישט. איוויל פיפל קענט דא עניטינג. ווייל זיי זענען געווען בעסער פון אידן אין סאם וועי. אוו קאורס. אקעי יעצט זאג איך שוין ראדיקאלע זאכן. מ'קען נישט מ'קען נישט אזוי שטייט אין די רמב"ם. זיכער. זיכער, דאס איז א אנדערע זאך. זיכער. עפעס מוזן זיי קענען. אין אנדערע ווערטער, עפעס קען ער, און די קענען קומט אן גלייך צו גאט, ווייל דאס איז א טבעיות'דיגע זאך. פארשטייסט וואס איך זאג? ער האט א בעסערע גאן, ווי אזוי ארבעטן גאנס, איז נאר צוויי דריי סטעפס ביסטו ביי גאט. אויב דו זאגסט, איך האב געמאכט א, איך האב געזאגט א שם און ס'איז געפלויגן זאכן, יו'ר נאט געטינג עניוועיר. יו געט אנלי צו דמיונות. סאו דאס איז נישט קיין גוטע זאך.